א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמות, כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם כ'האב שוין געמאכט א שיעור, און גאנץ א לאנגן שיעור, אבער ס'איז אריינגעקומען א מורא'דיגע ידיעה פון ארץ ישראל און כ'מוז עס איבערגעבן. ס'איז דא צוויי וויזשניצע חסידים פון רובע ז', דאס איז די זיבעטע פערטל פון די שטאט אשדוד, אשדות הפסגה. מ'האט זיי היינט אויפגעפיקט, היינט דאנערשטאג, פאר מעשים מגונים במשך הרבה שנים אין בחורים מכל הישיבות.

אין פיקסוויל אלאבאמע, ער האט געוויסט אז ער וויל פירן א מלחמה מוז ער וואוינען אין די גרויסע שטאט, עניוועי האט מען זיי איינגעזעצט דארטן ווייל זיי האבן נעבעך מכשיל געווען בחורים, איך זאג דיך ענק עטס זאלטס ווי מען זאגט רעספעקט יור טשילדרען, איינער פון די הייסן דייטש. ער איז אן איידעם ביי א איד וואס ער הייסט געפנער פון רמת אהרן. רמת אהרן דאס איז אין בני ברק, און דא אויפן וועג פונעם איינזעצן האט מען אויך איינגעזעצט צוויי בעלזע יונגעלייט און צוויי גערע יונגעלייט, בסך הכל צוויי צוויי און צוויי, צוויי וויזשניצע, צוויי בעלזע און צוויי גערע, זיי זענען אלע געווען אינוואלווד אין טוהן מעשים מגונים, און זיי האבן נעבעך אפגעהארגעט איין בחור נאכן צווייטן, דער ראש ישיבה האט אהערגענומען די זעקס יונגעלייט און האט זיי געבעטן זיי זאלן זיך קומען שטעלן, ווייל די מינוט. מען הייבט אן צו רעדן וועט דאך יעדער, און ער האט געזאגט איך גיי ענק גארנישט טון איך גיי ענק נעמען צו טיפולים ביי מומחים, און במילא וועל איך נישט געבן קיין רשות מען זאל גיין צו די פאליס, פינעף האבן אויף זיך גענומען אז זיי גייען צו טיפולים, און איינער האט געזאגט איך גיי נישט, במילא איז דער בחור געגאנגען מיטן ראש ישיבה האבן זיך געשטעלט אין די משטרה, און ער האט געהאט אן אישור פון די רבני אשדוד. און ביי די חקירה פון די בחור האט ער פארציילט אויף אלע מיט די אלע בחורים און אזוי ווייטער. יעצט איך האב א גרויסע שנאה ווען א דראג סטאר גייט פארקויפן שיך, ער קען נישט די פאך, דער ראש ישיבה האט נישט געהאט קיין שום רעכט צו מאכן מיט זיי א דיעל. ס'איז פונקט ווי ס'איז דא רבנים, זיי זאגן מיר, איך וואלט מיך זייער גערן צוגעשטעלט צו דיר אויב דו קענסט ערלעדיגן אז מען זאל נישט דארפן גיין זיצן אזויפיל יאר. זאג איך, לאמיך דיר זאגן, וויפיל יאר מען גיבט צו ווייניג, אויב קענען זיי נאך זען די ליכטיגקייט פונעם טאג נישט אין א פריזן איז א שאד פאר זיי. נאר וואס, די רבנים זענען. זענען נאט אפ טו דעיט און זענען נישט וועל אינפארמד. סא יעדער מענטש האט קיינמאל נישט געהאט קיין רעכט דער ראש ישיבה צו מאכן אזא דיעל, וואס גייסטו זיי שיקן פאר טערעפי און נאך א זאך אויב זיי האבן אפגעהרגעט הונדערט בחורים דארפסטו דאך קודם די הונדערט בחורים מאכן טערעפי אויב נישט גייסטו שוין האבן נאך הונדערט בחורים פגועים און נאכדעם וואסער א מין לצנות איז דאס גיין פאר טערעפי פאר זיי העלפט נישט טערעפי האסט דאך געזעהן יוסף הצדיק איז געווען אפגעקויפט ביי פוטיפר למשכב זכור איז געקומען מלאך מיכאל און האט אים געגעבן טערעפי ער האט אים מסרס געווען דעטס איט. דאס איז די איינציגע טערעפי וואס העלפט פאר די חברה און אין ארץ ישראל געבן זיי מיט מעדעצינען ביז א יאר פארלירט מען אלע כוחות התאווה ס'איז ביטער ווי א גאל און דער עולם קומט אבער שוין ארויס דאס איז די גוטסקייט דערפון אין יעדע שלעכטע זאך איז דא א גוטע זאך דער עולם קומט ארויס בחורים שעמען זיך שוין נישט מען קאנפראנט די חזירים די ראש ישיבות ווייסן שוין דעט איטס העפענינג ברוך השם העי פאר דעם אליינס. האט זיך געלוינט די גאנצע מערכה. יעצט, איך וויל זאגן, מילא וויזשניצע חסידים טוען עס, דאס איז דאך אן אלטע קרענק ביי זיי. כ'האב אייך געזאגט, ס'איז דא איינער הערש לייב הענדלער, וואס ער לויפט נאך היינט נאך, ער האט שוין חתונה געמאכט אלע קינדער, און ער קומט אריין אין מקווה און דרייט זיך אויס און קוקט צו יעדער גע'מל'עט, און ער לויפט נאך נאך היינט צו בחורים און וויל זיי א כאפ טאן און א פאטשקע טאן, ס'איז אנבעליוועבל! און מ'לאט אים צו, און ער טוט זיך שוין. סאך אסאך יארן, דרייסיג פערציג יאר און פופציג יאר זיכער, מילא פארשטיי איך, בעלז פארשטיי איך אויכעט אז זיי קענען גארנישט טוהן, זיי האבן די פירער בראדערס, זיי פארפירן גאנץ בעלז, אבער וואס איך פארשטיי נישט איז, גערע אינגעלייט, ווי זענט איר? ויאמר ה' אלוקים אל האדם איכה. ווי זענט איר? עטס ארבעטס דאך אויף קדושה וטהרה, די איינציגע ווער עס האט מיך מקרב געווען די גאנצע צייט איז געווען גער, כ'האב אמאל געוויינט כ'האב נישט ווי צו דאווענען קאלט מיך אפ א גערער פון ארץ ישראל ער זאגט איר האט נישט ווי צו דאווענען איר קענט קומען אויף גער אין בארא פארק, זאג איך אים איר זענט צודרייט, כ'וועל אריינוואקן אין שול און איינער וועט שרייען שייגעץ ארויס נעמט מיך אומאקלענד, זאגט רב איד איך רעד פון רעבינ'ס שטוב, קיינער וועט דיר נישט הייסן ארויסגיין, טאמער האסטו טאקע נישט ווי צו דאווענען קום אויף בארא פארק. ווי לאזט עטס צו אזאלעכע זאכן? רחמנא לצלן! דאס איז געווען אפאר וואכן צוריק פון עטליכע גערע אינגעלייט וואס מען האט אויפגעפיקט, ס'איז אנבעליוועבל, יו העוו טו סטאפ איט, מען דארף אנהייבן צו רעדן נאכאמאל פון עניני קדושה, אזוי ווי דער בית ישראל האט זיך נישט געשעמט. סא דאס איז נאר געווען צוגעלייגט יעצט קומט א געהעריגער שיעור. ס'איז דא ברעיקינג נוז, כ'האב שוין גערעדט דערפון אויף קעסטל ניין וואן וואן אז אלען דערשאוויץ, ער איז דער זעלבער חזיר ווי ברוך מרדכי, ער קען יעצט נעמען ברוך מרדכי און ער זאל זיין א וויטנעס פארן, כ'האב ענק געזאגט, בשעת ס'איז דא א הסתרת פנים גייט זיך גארנישט רוקן, אונז גיימער גיין צוריקצווועגס, ווען ס'וועט ווערן א הארת פנים גייט דער אייבערשטער אראפנעמען די אלע חזירים, יעצט אזוי אין קאורט דעמאלטס. ווען דער לאו לייף אלען דערשעוויץ ער האט זיך דאך אויפגעפירט ווי א חיה ער איז דאך נישט ווייל ער איז א לויער ער איז א נאמען מען האט מורא פארן איז במילא האט ער געקענט טוהן חיי'שע שטיק ווען דער דזשאדזש האט עפעס געזאגט האט ער זיך גענומען שרייען אין קאורט רום אויפן דזשאדזש עטס ווייסט וואס א חוצפה דאס איז און איך האב מיך אויפגעשטעלט אינמיטן קאורט רום איך האב געשריגן העי דער איז א דזשאדזש היער. דו ווייסט וואס פאר א חוצפה ער איז? ער האט ארויסגעגעבן א ספר וואס הייסט חוצפה, אז א איד זאל האבן חוצפה, ער קומט דארטן פון ערגעץ פון רוסלאנד איך ווייס נישט פון ווי, און דארט האט מען עס אזוי געמוזט אויסלערנען, ווייל ווען מען וואלט נישט געהאט דאס ביסל חוצפה וואלט געווען אן אומגליק, און ער מיינט אז דאס איז דא אויך געזאגט געווארן. עניוועי, למעשה איז ער דעמאלטס געקומען אין קאורט אינדרויסן, און ער האט אנגעהויבן צו שרייען אויף מיר אז איך בין א ליגענער מיט אלעם, דו ווייסט עכט ווער דער ליגענער איז? עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. אבער איך האב אים צוריקגעשריגן דעמאלטס הויעך און יעדער האט עס געהערט צו דו האסט אבער אריינגעשיקט טעקסט ראביי יו סעד איט איך האב אים געזאגט הער אויס אלן אונז זעמער נישט שטערקער פון דיר יעצט איך ווייס נישט פארוואס דו טוסט פראטעקטן ברוך מרדכי דעם חזיר נאר טאמער טוסטו עס ווייל דו האלטסט טאקע ער איז אינעסענט איז ביסטו אקעי. דעט איז וואס די לאו זאגט, נאר טאמער טוסטו עס וועגן געלט. אלן, איי וואנט יו טו נאו, דער אייבערשטער וועט דיך אזוי קליין מאכן, איך האב געוויזן אויף די פלאר פונעם קאורט, זאג איך, זעסט, אזוי קליין ביז אויף די פלאר, ער וועט דיך אראפלייגן. דעמאלט איז ער געגאנגען און געזאגט פאר א צייטונג שרייבער אז ראביי ראזענבערג מעיד מי א העדעק, הי קורסד די דעילייטס אוט אוו מי, ער ווייסט נישט וואס צו טון. אבער איך האב געזאגט, סו מי, דו ביסט דאך א לויער, דו האסט דאך געלט. סאו מי. בקיצור, למעשה, איך האב דעמאלטס געגעבן די ברכה. יעצט האט ער זיך גענומען אז ער גייט נחמיה וועבערמאן אויך ארויסנעמען ווייל ער איז אויך אינעסענט. ער האט געזאגט פאר ראביי בלאו אז איך נעם ארויס די אלע מענטשען, זאגט ער איך האב פייוו ריזענס, און ער האט אויסגערעכנט, די ערשטע אז ער איז אינעסענט, דאס צווייטע, נאך עפעס, די דריטע, נאך עפעס, די פערדע, נאך עפעס, זאגט ער באט איטס אירעלעווענט, איי שוד טעל יו וואט איט איז, איי העוו אדער ריזענס. באט די פיפט ריזען איז דער איז א פיו מיליאן דאלערס אינוואלווד דאס איז עס אבער איך האב געזאגט נעם אים כאטש אריין צו דיר אין דיין הויז ברוך מרדכי איז אזא צדיק וועסט האבן א חזן ער וועט נאכמאכן דעם סאטמארע רב די בלאגס קומען אריין זייער שמוציג אויף אים איינער זאגט אז זיי זענען געגאנגען אין איינע פון די בעסטע מאדערן ארטעדאקס דעי סקולס אין באסטן.

די מינוט אז ער איז שוין געווארן גרויס האט ער שוין געגעבן וישמן ישורון ויבעט און געגעבן א שטויס פאר כביכול באט ס'איז נישט וויכטיג דעטס נאט די פוינט די פוינט איז אז מ'האט אים געכאפט ס'איז דא אן אינזל ס'איז דא אן אלטע פרשה דאס גייט צוריק אין יער תו או או עיט עס איז דא איינער עפשטיין און דער עפשטיין איז א מיליאנער נישט א מיליאנער ער איז א מולטי ביליאנער פון די רייכסטע אידן וואס איז דא אין אמעריקע און ער האט אן אייגענעם אינזל אין די באהאמעס און ער האט אן אייגענע סטעיט אין פלארידע און צווישן די צוויי האט ער אלץ געטרעפיקט מיידלעך, אנדערעידזש גירלס, און מ'האט אים געכאפט, די מיידלעך זענען גרויס געווארן און מ'האט זיי געכאפט, מ'האט אים געכאפט, און אלן דערשאוויץ האט געדריבן א דיעל אז ער גייט פליעדן גילטי, די גאווערמענט זאל נישט אריינלייגן געלט און כח, און ער גייט זיצן אַכצן חדשים, און פון אַכצן איז ער געזעסן דרײַצן. פאר גוד ביהעיוויער, ווייל די מיידלעך זענען נישט געווען מיט אים אין תפיסה, והיא לא היה בשוחו עידו, זיי זענען נישט דארט געווען, האט ער נישט געהאט מיט וועם צו טשעפען. עניוועי. איז למעשה, אלען דערשאוויץ האט אויך געלייגט א קלאוז אז די גאווערמענט קען קיינעם נישט פראסעסן ווער ס'האט געהאט צו טון מיט די חזיר'ייקע. מיט דעם האט ער זיך פארדעקט ווייל ער איז אויך געווען אינוואלווד, און ער האט פארדעקט דעם דוק אוו יארק, דאס איז אין ענגלאנד, טשארלס. און האט פארדעקט נאך אסאך מענטשן, לויט ווי די בלאגס זאגן זענען געווען אסאך היי פראפייל חברה דארט, איך וויל נישט זאגן גארנישט ווייל איך טאר נישט נאכזאגן נאך א בלאג אפישעלי, איך מוז נעמען א דיסקלעימער, נאר ס'איז דא וואס זיי האלטן אז קלינטאן איז אויך געווען דארט א בן בית, אזוי זאגן זיי, איך ווייס נישט, קען נישט פארשטיין, האט דאך געהאט די זעלבע יונגע מיידלעך אין די ווייט האוז, אבער דאס נעם איך נאר א דיסקלעימער, אבער עס גייט ארויסקומען אסאך שמוץ. איז בקיצור איז דער אלען דערשאוויץ איז דאך א מחוצף האט ער אנגעהויבן צו שרייען אי איים גאנע סו באוט לויערס איים גאנע מעיק שור דעט דעי באוט אר גאנע פעי די פרייס און ער האט גערעדט מיט באק ציין איינמאל האט ער זיך טועה געווען און ער האט געזאגט איים גאנע מעיק שור אז די טרוט עט נישט ארויס קומען אבער סאיז נישט וויכטיג ער האט געמיינט צו זאגן פארקערט דעס איז א טאנג טוויסטער. און ער רעדט אויף יענע צאם. ער איז א עכטער סאטמארער זאג ענק באמת אז ער זאל זיין א שומר תורה ומצוות פאסט ער אריין צו סאטמאר דיפעימט יענע חברה פי דעי שוד העוו דאן דעיר האומווארק און באליידיגט און געקנאקט שטיקלעך. און ער האט געמיינט אז מיט דעם וועט דער עולם האלטן אז ער איז גערעכט ער דיפעימט יענעם דאס איז דאך אונזער וועג דא האט מען דאך נאר דיפעימט יעדן ערליכן איד ר' משה פיינשטיין דאך אן עם הארץ אן עם הארץ מדאורייתא וועגן דעם איז אימתא דשבת עליו איז ער מחמיר אין הלכות שבת. פארשטייסט? ר' אהר'לע בעלזער זצ"ל אן אויסגעוועפטער איד געווען. און דאס איז דאך געווען אונזער סיסטעם. אזוי האט מען יעדן אוועקגעמאכט. איז קומט אויס אז אהרן טייטלבוים ער איז דער צדיק הדור, ער געט דיר כשר'ע שחיטה מיט דער'ס וואס איז נבילה טריפה, אבער ר' אהר'לע בעלזער איז געווען אן אויסגעוועפטער איד. עניוועי, און געגאנגען די צוויי לויערס, איינער הייסט ברעדלי דזשעי עדווארדס. דער צווייטער הייסט פאול דזשי קעסעל. יעצט, זיי זענען געגאנגען זיי האבן גראד אריינגעשיקט א לאו סוט פאר אלען דערשאוויץ פאר דעפעמעישאן. ער האט געשריגן זיי האבן נישט געמאכט זייער האומווארק און ער האט געמאכט אז זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך. איז שרייבן זיי אריין אינעם לאו סוט ווער זיי זענען. מוזן דאך שרייבן ווער זיי זענען. שרייבט דער ברעדלי עדווארדס דער ערשטער אז ער איז רענקט עמאנג די פערציג טאפ לויערס אין די יונייטעד.

דזשייענט שבדזשייענט, מסתם נאך אזוי גרויס עני טיים ווי דער מויל מאכער אלן דערשאוויץ, און דאס איז פאר אים אזא פראסק ער ווייסט זיך שוין נישט ווי אפצואווישן זיינע בושות, יעצט אז דער עולם האט שוין געכאפט אז דאס איז סתם א מויל מאכער, יא אז דער גאנצער עולם איז שוין יעדער אלע בלאגס אלע צייטונגען זיי זיי באגראבען אים, און נישט נאר דאס זיי טרעפען שוין ליגנט אויכעט. ער האלט זיך אין איין אישוען סטעיטמענטס, איים גאנע גאו און איים גאנע פייט און איים גאנע גיוו אפ א סווארן אפעדעיוויט, איא די קענסט שוין שווערן אן אפעדעיוויט? די געווארן יעצט לעבעדיג. יעצט וואס האט דאס מיט אונז? מיט אונז האט עס זייער א וויכטיגע זאך. אונז רעד מיר יעצט צו די גאווערמענט אז מען זאל נעמען די גאנצע קעיס פון ברוך מרדכי און צוריק עפענען, ס'איז געווען ליגנט, קודם איז געווען אז ער האט נישט געטארט אריין גיין אין טשעימבער ווען מען האט געמאכט ווען מען האט גערעדט פון קעלנער און מען האט. פיינעלייז זיין דיעל, איז דער שייגעץ אלן דערשוויץ אינאיינעם מיט איידאלא אריין אין די טשעימבער. אה, דו ווייסט וואס דאס הייסט? באמת, ווען דאס זאל נישט זיין אזא קאראפטע טאמפסאן מיט אזא קאראפטע טשארלס היינס צוואנציג יאר, וואלט מען אים צוגענומען די לייסענס, מען וואלט אים דיסבארד פאר דעם. ווי טיף ס'איז דארט אריינצוגיין. סא אונז וויל מיר יעצט די גאווערמענט זאל נעמען עקשאן אויף דעם. און נאכדעם האט קיינעם נישט איינגעזעצט, יעדער האט געזאגט ליגנט אויף דעם קעלנער און יעדער האט אוועקגעוואקט. פארוואס? פארוואס האט מען נישט גענומען די פאוערפול פעמילי אשכנזי? פארוואס האט מען זיי נישט אהער גענומען? סאו אונז ווייז מיר יעצט איבער דאס איז איין שטיק קאראפשען און ממילא איז דאס זייער גוט פאר אונז ווייל טאמער ווען מיר האבן גענוג הארת פנים פונעם אייבערשטן וועט מען צוריק עפענען דעם גאנצן קעיס מען וועט זאגן ברוך מרדכי פליעד נאט גילטי שריי ווייטער ס'איז ליגענט און מען וועט נעמען סרולי און מען וועט אים אהער נעמען און מען וועט אים געבן דזשעיל טערם פאר מאכן א דיעל ווייל הי וואס סטיל א וויקטעם, און מ'האט עס נישט געטארט טוהן, דער לויער ראס האט עס קיינמאל נישט געטארט טוהן, באט דא האט יעדער געטוהן וואס ער האט געוואלט ענד הי גאט עוועי וויט איט, באט דיס איז סאמטינג דעט שוד האוו נעווער העפענד, נעווער! און די אלע אנדערע שייגעץ שטיק וואס עס גייט ארויסקומען, עס גייט ארויסקומען געפערליך, אלען דערשאוויץ שרייט אין פראנט פון א צייטונג שרייבער פון די גרעסטע, שערען שרייט ער אויף מיר, דאונט ליסען טו הים הי איז א לייער, און. אין א קאורט האט ער'ס געשריגן, ס'האט נישט, ס'נישט קיין אפישעל זאך, אבער ס'ווייזט וואסערא פאוער ער איז, וואסערא לאו-לייף ער איז, סא אויב ווען מיר האבן גענוג סייעתא דשמיא, וועט מען צוריק עפענען ברוך מרדכי'ס קעיס, אוודאי שניצלער'ס קעיס אויכעט, אלע קעיסעס וויל מען אז מ'זאל עפענען, קיצור אונז וואוין מיר אין א דזשאנגל אן א לאו סיסטעם, דעטס וועיר ווי ליוו אין. און אונז פרואוו מיר עס יעדן טאג פאר די גאווערמענט מער און מער, און זיי הייבן שוין אן צו זעהן, ער קומט אן דארט א צעווילדעטער יונג, און ער נעמט זיך שרייען אינמיטן קאורט אוו דזשאדזשעס, ער וואקט אריין ווי אין א טשעימבער ווי הי וואזנט סופאוזט טו בי דער, דאס איז יענעמס סודות אין די טשעימבער, עניוועי ברוך השם ס'גייט אונז אביסל בעסער ווי ס'איז געגאנגען. יעצט טאמער ס'האט אונז געלונגען, דאס איז א זאך וואס איך אליינס איי דאוט איט, באט עס קען אונז געלונגען אז אלן דערשאוויץ, גוטס, ער וועט קענען גיין זיצן לעבן ברוך מרדכי'ן און לעבן די אלע, זיי וועלן אלע צוריק גיין, אפילו דער גרויסער אלן דערשאוויץ פאר וואט הי דיד, קען מען אים דיסבארן און אריין לייגן אין תפיסה, און ס'פארט צוביסלעך, דער אייבישטער פירט עס, מזמור לדוד השם רואי, דער אייבישטער איז אונזער פאסטוך, און ממילא לא אחסר, און פון אזא שטיק טינופת דערשאוויץ האבן אונז געמוזט ליידן, א ליגנער א בלאפער, האט אביסל קאנעקשאנס, און ער מיינט ער פירט די שטאט. האט ארויסגעגעבן אמאל א בוך וואס הייסט חוצפה, צו ווייזן א איד דארף האבן חוצפה ביי זיי, איי מין, רעספעקט מוז דאך זיין. יעצט האט ער עפעס א קאנטראקט פאר צוויי א האלב מיליאן דאלער מיט א גרויסע קאמפאני, ער זאל באשרייבן איך ווייס זיין לעבן צו וואס, און לויט ווי איך ליין אין די בלאגס איז דער קאנטראקט איז שוין אף, די צוויי א האלב מיליאן דאלער וואס ער האט גע'גנב'עט. פון סאטמאר פון ברוך מרדכי'ן, דאס האט ער שוין צוגענומען יעצט, ווייל סגייט אזוי, דער אייבישטער לעבט אויכעט מיט א בודזשעט מיט יעדן מענטש, וועגן דעם ראש השנה בעט מען א בודזשעט, יעצט שטייט אין ספרים אז דו גנב'סט געלט ביסטו א נאר, ווייל דאס געלט וואלט דיר געקומען בהיתר, וואס דארפסטו עס גנב'נען, און ווידעראום טאמער איז עס דיר נישט באשערט, האסטו עס עניוועי פארלירט, סאו עס זעט זיך אויס אז אים איז באשערט געווען א בודזשעט. נאר וואס, זיין שוועגערין איז געהארגעט געווארן מיט א יונייטעד סטעיטס פאוסט אפיס טראק, און ער האט זי רעפרעזענטעט, האט ער פארלוירן, ווייל ביי ברוך מרדכי'ן האט ער דאך שוין געמאכט דאס געלט וויפיל דער בודזשעט איז געווען, נאר דארט איז געווען באיסור, נישט בהיתר. נאכדעם האט ער געהאט נאך א דורכפאל, דער בוק וואס ער שרייבט, דאס איז אויך געווען צוויי א האלב מיליאן דאלער, סאו דאס געלט האט ער שוין געמאכט ביי ברוך מרדכי'ן, סאו ער האט אויסגענוצט דעם בודזשעט, דעטס איט. און אזוי זעהט עס אויס. דאס איז מיסטער אלען דערשאוויץ. יעצט ווען איך האב אים געשאלטן אין קאורט אז דער אייבישטער זאל אים קליין מאכן ביז אויף דער ערד, ליטל דיד איי נאו ווי ווייט די ברכה האט חל געווען. איך גלייב עס אליין נישט. איך האב געמיינט ער וועט האבן עפעס א שטיקל דורכפאל דא דארט, דער אייבישטער האט דאך זיינע וועגן. אבער צו נעמען דעם מענטש און דיסטרויען קאמפליטלי עד עפר, דאס האב איך נישט געגלייבט. סאו יעצט זיי זאגן, די יודעי דבר זאגן אז די חברה סוען אים פאר מוצא דיבה, הוצאת דיבה, אז זיי ווילן ער זאל קומען אויף פלארידע אין קאורט, ער זאל טעסטיפייען אין פראנט פאר א דזשאדזש, פאר א פעדערל דזשאדזש, נישט דארט ווי ער קען טאנצן ווי א משוגענער, און זיי ווילן אים פרעגן, אה, דו ביסט דאך געווען אינוואלווד אין דעם זנות פעקעדזש, וויאזוי האסטו געקענט זיין א לויער פאר מיסטער עפשטיין, דער'ס נאו וועי יו קוד העוו דאן דעט.

דזשעין דאו, ס'איז שוין דא נאמבער וואן, ס'איז שוין דא נאמבער טו, און ס'איז שוין דא נאמבער טרי, און זיי זאגן ס'וועט נאך קומען צענליגע, און ס'וועט נאך זיין אסאך סעלעברעטיס אינוואלווד. פרעגן יעצט די צוויי לויערס וויאזוי האט אלן דעש געקענט מאכן א דיעל אנדער די טעיבל אן נישט מודיע זיין די צוויי קלייענטס צו די דריי וואס זענען שוין דא. יו קענט דו דעט, נאר וואס? דא ביי אונז אין ווילימסבורג האט עס געארבעט, מען האט גענומען שניצלער, מען האט געמאכט א דיעל מיט אים אז ער וועט פליידן גילטי, און אויף דעם חשבון וועט ער קריגן א סוויטהארט דיעל, ער וועט נישט גיין אין דזשעיל, און ער וועט קענען ווייטער האקן פיש, נאר ער וועט זיין א ער וועט זיין אויף פראבעישאן, איז אז ער וועט דארפן פארן ארויס אין קעמפ זעהן זיינע קינדער, וועט מען וועט ער מוזן אנקומען קודם בעטן פערמישאן, פארשטייסט? מ'האט געמאכט א דיעל אן מיר, און איך האב מוחה געווען אין קאורט אויף די פעיפערס, דיס דיעל וואס דאן ביהיינד מיי בעק, איז במילא די זעלבע האט ער אויך געטוהן, ער האט גענומען א דיעל, יענער האט נישט מסכים געווען, יעצט איז דא נאך איינער, דער דאסקאלאוויטשן'ס וויקטים, האט מען אים אויך נישט געפרעגט קיין דיעל, מען האט אים געזאגט דאס איז די דיעל, אזוי האט מען געארבעט דא אין טשארלס היינס אפיס. און אפילו אין טאמפסאן'ס צייט. דיס איז אלל עגענסט די לאו, און איך האב געוויסט די לאו, און איך האב געשריגן אין קאורט פארן דזשאדזש, ליסן דיס דיעל וואס דאן ביהיינד מיי בעק ביקאוז דער איז קאראפשן. האט ער געזאגט טעל מי אבאוט יור פילינגס, דאנט טעל מי האו די דיעל וואס מעיד. דאס איז גבאי, גב, דער גבאי. דער וואס האט געזאגט אז מען דארף מוחל זיין יענעם. ער גייט פאר דעם נאך האבן דער גבאי דא גייט זיך נאך איבער דרייען דעם גאנצע לאו סיסטעם. און איך האב איהם געזאגט די חוצפה וואס דא גייט פאר, קומט א אינגערמאן א ראצער, חיים הערש פריינד מיט א וועלט פארברעכער פרוים שטיין און זיי עפענען א דרור און זיי לויפן צו און מאכן דיעלס, די דרור האט דאך פעבריקעיטעט יעצט דעם דיעל מיט אלן דערשעוויץ און מיט נחמיה וועבערמאן אזוי הער איך, פאר יאגוטין יאגוטקין האט ער נישט געקענט מאכן דעם דיעל ווייל זעהט אויס יאגוטקין האט נישט גענוג געלט ווייל דאס האבן זיי אפגעסייפענט, עניוועי אונז שרייען מיר צו די גאווערמענט דאס איז א קאראפטעד זאך און מען טאר דאס נישט צולאזן. דער איז נאו וועי דעט דיס קען ווארק, דיס איז אנדער די טעיבל דיעלס, אלן דערשעוויץ איז נישט דעי גרויסע מאשין, ער האט נישט געזאגט דעי גרויסע תורות, און דעי חברה ווידערום טוען אלעס איליגעל צוריק צו ברענגען די קרימינעלס, סאו יעדעס יונגל וואס איז געווארן מאלעסטעד דארף זיך קענען קעגן שטעלן דרור, דארף זיך קענען קעגן שטעלן א לויער ווי אלן דערשעוויץ א ליגענער, ענד האו איז דיס גאנא ווארק אוט, דיס איז א דזשאוק. פארוואס נעמט אים נישט יעדער גוי ווייל מען קען אים נישט אפארדן, וועיר דאס די מאני קאם פראם דיס קאמיוניטי, וואס זעמיר אונז די גרעסטע מיליאנערן אין אמעריקע? נאר אזאלכע מענטשן ווי או דזשעי סימפסאן, אזאלכע מענטשן וואס האבן אים געקענט אפארדן, די האבן אים גענוצט. ס'קומט פון די געגנב'עטע געלטער פון די פראגרעמס און פון די סקולס וואס מען גנב'עט דא אפ מיליאנען און מען לייגט עס אין טאש, און אז ס'קומט אמאל אזא נצרך געט מען זיי צוריק אפאר דאלער, דאס איז אווער טשילדרענס מאני. עניוועי, דער דרור האט געמאכט א חתונה פאריגע וואך, און ס'איז געזעסן דארט אויבן אן דער פרוים שטיין, אונז וויל מיר דיר זאגן חיים הערש פריינד, אונז האבן מיר דיר אויך צו געבן א ברכה, דער אייבערשטער זאל העלפן אז דיינע אלע קינדער מיט אייניקלעך זאלן ווערן מאלעסטעד, זאלן האבן א פנים אזוי ווי סרולי רובינשטיין, און אזוי ווי טורנהיים, און אזוי ווי דזשאו די ענדזשעלאו, און זיי זאלן אלע זיך נעמען דאס לעבן, זאלסט נישט זען קיין נחת פון קיין איינעם. ווייל דאס אז דו ברענגסט צוריק מענטשן וואס האבן געמאכט אביסל טעקס פראוד, אביסל אנדערע זאכן, דאס פארשטיי איך, ווייל דער אידישער לעבן איז אביסל א טייערערע לעבן ווי דער גוי'אישער. דער גוי קען וואוינען אין דער בראנקס ווי ער צאלט צוויי הונדערט דאלער רענט א חודש, און אונז מוז מיר וואוינען פאר צוויי אהאלב טויזנט דאלער רענט פלאס וואס זיי גנב'נען אפ פון די סעקשאן עיט מיט אלע אנדערע זאכן, און פלאס וואס דער אינגערמאן מוז דאס דערגעבן קעש, ס'הייסט ס'איז שוין דאפלט די געלט, ווייל ס'איז שוין נאכן טעקס. סאו אז איינער טוט עפעס, איך זאג נישט ער איז א דזשאסטיפייד, איך האלט ער זאל פארן וואוינען דאון סאוט, אבער עט די ענד אוו די דעי טרייט ער צו רעיזן א פעמילי ווי א מענטש, אבער אריינצוברענגען צוריק יעדן חזיר אין שטאט, אפילו דער ליכטענשטיין וואס ער פלעגט געבן פאר יעדן סעקס מעניאק פלעגט ער געבן א לויער און ער פלעגט איהם געבן בעיל, ער האט מיר געזאגט אז ער טוט עס מער נישט, פארוואס? ווייל איך האב געזאגט, ער האט א קליין קינד, ער איז אלט, לאמיר זאגן פֿינף און זעכציק, ער האט חתונה געהאט אפאר יאר צוריק מיט א יונגע פרוי, לפי חשבון גייט דאס קינד זיין א יתום, אויסער אז ער זאל לעבן זייער א לאנגע לעבצייט, און אפילו ווען נישט, ווען ער לעבט א לאנגע צייט זאלט איר וויסן, אויב דער טאטע איז נישט up to par, פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט א מענטש זאל האבן קינדער אין די יונגע יארן, ווייל דעמאלטס האט ער געדולד צו זיי קען זיי נאכגיין, ווען ער ווערט שוין עלטער האט ער שוין נישט דעם מין קעיפעביליטי מיט דעם דרייוו. ער ווערט עלטער, ער לאזט נאך, שטעל דיר פאר זיך קומען שלעפן א יונג ספרדישע, האלב ספרדיש יונגל, סאו ער מסתם שיין, די שיינע שווארצע האר אזוי פון ספרדיש נוסח, ער איז א מיליאנערס א קינד, ער וועט קומען מיט זייער שיינע טייערע קליידער, ער וועט אריין קומען אין שול, און ער, דער אלטער טאטע, וועט קומען און ער וועט זיך שלעפן, ער וועט שוין שטינקען אביסל, ער האט זיך נישט געהעריג געבאדן מיט אלטע קליידער. און דאס יונגל וועט וואקן לעבן אים, און נאכדעם ביים דאווענען דאס יונגל זיך גיין שפילן אין בעק יארד, דאס איז די ערשטע זאך וואס די פעדאפיילס וואטשן אויף אן אלטער טאטע, ער ווייסט שוין נישט, ער מ'עט אים זאגן ער איז געשטופט פון אונטער, ער וויל נישט וויסן שוין וואס דא טוט זיך, אבער איך האב געזאגט זאלסט וויסן, דער אייבערשטער זאל דיר באצאלן אז דו נעמסט ארויס אלע חזירים און דו לייגסט עס צוריק ביי אונז. אז דיין קינד, דעם בן יחיד וואס דו קוקסט ארויף אויף אים, זאל אויסזען פונקט ווי דער זון וואס איז נעבעך געהארגעט געווארן, דזשאסט די סעים, ווייל דא גייט מידה כנגד מידה. ס'האט אים אביסל בארירט די הארץ, ער האט עס געהערט אויפן האטליין ווי איך זאג עס, האט ער געזאגט, ער האט מיך אפגעקאלט, ער גייט עס מער נישט טון, ער פארשטייט עס. הייבט עס אן צו פארשטיין. ווען נישט די אלע חיות, איך ווייס וואס די לעיזער קעסטנבוים איז דא אינוואלווד, ווער ווייסט צו ער פלעגט נישט פארן צו דעם אינזל צו דעם גרויסן ביליאנער מיסטער עפשטיין, ווער ווייסט ווער נאך ס'איז אינוואלווד אין די אלע חזירייקעס, האט מען געמאכט א שנעלן דיעל, ווייל דער איז די ריזן פארוואס חברה געבן געלט פאר די חזירים, איז במילא אונז וויל מיר זיי נישט אין די קאמיוניטי, און אונז וויל מיר נישט אז די קאמיוניטי. ס'זאל זיין אזוי קאראפטעד ווי ס'איז, איז עט דיס פוינט איז עס געפערליך קאראפטעד, און אונז ארבעט מיר דערויף, ליסן, אונז האמיר איבערגענומען א אלטן פארפוילטן סיסטעם און מען שלאגט זיך דערמיט, צוביסלעך גייט עס, מען האט ארויסגעווארפן וואלף סענדער, אונז האמיר פארפירט אויף דעם, אונז האמיר געארבעט טוט ענד נעיל דער מענטש זאל ארויסגיין, מען האט געוואלט אריינברענגען אן אנדערן, כ'וויל נישט זאגן יעצט זיין נאמען ווייל איך ווייס נישט ווי אפישעל ס'איז געווען, דאס איז אפגעשטעלט, דאס פלאץ מוז זיך אויסקלינען, אויב משה. די ראש המוסרים וויל האבן א קאמיוניטי מיט חזירים, זאל ער גיין אין אזאלעכע פלעצער, סטעיטס, צו ס'דא קאנטריס ווי מ'קען טון מיט קינדער וואס מ'וויל. אונז וויל מיר נישט האבן אז אונזער קאמיוניטי זאל זיין פול מיט זנות אנגעפיקעוועט א יעדער חזיר זאל קענען טאטשן אונזערע קינדער, נאו וועי, וויער נאט גאנע, אונז וועל מיר נישט צולאזן אז דאס זאל געשען. ס'איז משה איז געווען באשריבן דער אבות המוסרים אז ער איז פון די צען מאוסט פאווערפול פיפל, די פאוער זעהט אויס איז שוין אוועק געגאנגען, ווייל ווען די מינוט ווען טאמפסאן האט געזעהן אין אלע צייטונגען אז ער איז געגאנגען מנחם אבל זיין די מאוסט פאוערפול פערסאן האט ער געמוזט ארויסווארפן וואלף סענדער, ער זאגט וואט? איי טאט איט וואז סופאוזד טו בי א פרייוועט טינג. יא יא פרייוועט, אין סאטמאר וועסטו האבן פרייוועט. גיי אין די מקווה יעדן טאג וועסטו זען ווי פרייוועט מען איז, טוען זיך אויס קליינע קינדער פאר גרויסע מענטשן, און אלטע אידן פאר קליינע קינדער, פרייוועט? דא נישט דא קיין פרייוועט. נאך א ווינדער אז מען גייט אין די גאס מיט הויזן און מיט א העמד, נאכדעם איז אויך א ווינדער. עניוועי. סאו דער אלן דערשאוויץ שרייט אויף די טעלעוויזשאן אז מען אינטערוויוט אים, ס'א נחת צו קוקן. נאר וואס. די וועלט זאגט טייגערס דאונט טשעינדזש דעיר ספאטס, מען טוישט נישט די ספאטס, א טייגער ווערט געבוירן מיט אפאר פינטעלעך, עס ווערט גרויס האט עס עס אויפן זעלבן פלאץ נאר גרעסער, דער אלן דערשאוויץ האט זיך גענומען טענה'ן די זעלבע טענה וואס מען האט געטענה'ט דא אז ס'איז א געלט דיעל מען וויל עקסטארטן געלט פונעם גרעסטן מיליאנער פון לעבאוויטש וויל מען עקסטארטן געלט.

האט צוגענומען דאס געלט לויט ווי זיין זון טענה'ט, זיין זון זאגט ס'איז אים גארנישט אנגעקומען, יעצט קען ער גארנישט טון, זוכט ער א לויער אויף פרא באונא אז מ'זאל אים שטעלפארטרעטן אין קאורט, ער האט נישט געכאפט ער האט צו טון מיט די גרעסטע גנבים און גענגסטערס, און מ'האט אלעס געקויפט, מיילא מ'האט געקויפט! אה! האט זיך עס געפירט אביסל אנדערש, אבער עט די ענד אוו די דעי, איי מיען, די טענה דערשעוויטץ דאס העלפט נישט, העהעהעהע, זי האט פון דיר געוואלט ארויסנעמען געלט, אקעי פון דעם דוק אוו יארק קען זיין זי האט געוואלט ארויסנעמען געלט, אבער וואס האט זי פון דיר געוואלט? יא, ס'גוט, כ'האב הנאה, איך האב אזוי הנאה, איך האף עס וועט צו נישט נאר צו א לאו סוט פון סיוויל נאר ס'וועט נאך צוקומען צו א געהעריגן קרימינאל קעיס, לאמיר אזוי האפן ס'וועט נאך צוקומען צו א קרימינאל קעיס. יא, ס'איז גוט. ער טענה'ט דעם זעלבן טענה וואס מען טענה'ט אין ברוקלין. כ'האב ענק אמאל געזאגט, מיט יארן צוריק, יעדער האט אן אנדערע טענה. האב איך געזאגט, מען דארף מאכן יעדע טענה מיט א נאמבער, מען זאל נישט דארפן יעדעס מאל איבערזאגן. דאס וועט הייסן נאמבער וואן, דאס וועט הייסן נאמבער פייוו. אז כ'האב געהאט א בויפרענד האט עס צוגעגעבן ט'הייסט נאמבער פיפטין. כ'האב שוין געהאלטן ביי זיבן אכט הונדערט נאמבערס, אלע טענות. דערשעוויץ. דער נאמבער וואס מען דארף געבן פאר דיין טענה אז ער האט געוואלט ארויס נעמען געלט דאס איז דאך נאך פאר נאמבער וואן אפילו און דאס גייט ער יעצט פארען יא כשהם יורדים יורדים עד למטה ברוך השם אבי דער אייבישטער קוקט שוין און ער האט זיך שוין אריין געשטעלט אין די מלחמה קעגן די חזירים קעגן די פעדעפיילס ס'וואלט געקענט דויערן צען יאר אויכעט. נאר דער אייבערשטער האט געזען אז יעדן טאג איז א שאד, האלטן זיך אין איין הרג'ענען קינדער רעכטס און לינקס. ס'איז געווען יעצט א מעשה, א ליבאוויטשער בחור, ער הייסט לוי יצחק מאשקאוויטש, ער איז פֿינף און צוואַנציק יאר אלט געווען, ער האט געוואוינט אין לאס אנדזשעלעס, נאך א בחור געווען, אבער ארידזשינעלי קומט ער פון טשיקאגא, זיינע עלטערן זענען אין טשיקאגא, דארטן שליחים פאר חב"ד, און דער בחור האט געהאט ניין ברידער און שוועסטער, און פלוצלינג איז ער געשטארבן, מ'האט אים געטראפן טויט אין לאס אנדזשעלעס. יעצט די בלאג שרייבן אריין ער איז געווען א בחור א צדיק און ער האט מדקדק געווען קלה כבחמורה, אלעס איז פיין, אבער למעשה דער אמת פון דעם בחור איז, על איך ענק יעצט זאגן, און כ'על ענק זאגן פארוואס איך זאג עס, דער אמת פון דעם בחור איז, אז ער איז געווען א חזיר, א מניוול. ער האט געשריבן אויפן קרעיגליסט אז ער זוכט יונגע בחורים מיט יונגע מיידלעך צו מאכן זנות מיט מעשה'ס געשעפטן. ער, ער האט תובע בפה געווען און געזאגט וואס ער זוכט, און די פאליס האט זיך מיט אים אריינגעזעצט אויפן בלאג, און זיי האבן אים געזאגט ער זאל אראפקומען עפעס אין א האטעל. און ער איז געקומען צו פארן פון טשיקאגא אויף לאס אנדזשעלעס ביי קאר, שיינע רייד געווען, און ער האט אריינגעטשעקט אין האטעל און גראד אנגעקומען פיר פינעף פאליס און מען האט אים איינגעזעצט, מען האט אויך געטראפן די אלע זאכן ס'זאל צוהעלפן צו מאכן זנות, האט מען געטראפן ער האט מיטגעברענגט, און זיי האבן אויך באקוקט זיין קאר מיט וואס ער איז געקומען, און ער האט געהאט דארטן א געהעריגן גאן, א געלאודעטן גאן, קיצור. מען האט אים איינגעזעצט און ער גייט דורך יעצט א פראצעדור, ער קען עס נישט נעמען, האט ער זיך גענומען דאס לעבן, הי אווער דראגד הימסעלף און היז פינישד, שרייבן זיי ער איז געווען א צדיק און מען ווייסט נישט ווי ער איז פונקטליך פלוצלינג צוזאמגעפאלן, רבותי אז עץ עט האלטן אין איין לייקענען עט עץ נישט אנקומען אין ערגעץ, יו וויל פיל ווערי סארי פאר וואט יו אר דואינג, אזא זאך דארף יעדער וויסן און אלע. בחורים איבעראל, סיי חבד סיי נישט חבד, דארפן וויסן אז די פאליס אין לאס אנדזשעלעס זענען נישט טשוזי, און עני בחור וואס וועט נאכאמאל טון די זעלבע זאך עט דארפן פעיסן די מיוזיק און ער וועט דארפן גיין פאר טרייעל. יעצט איך הער זאגן ביי אים איז געווען זייער א גרינגע דיעל ווייל ער איז א יונגער בוי און ער האט נאכנישט געטון גארנישט ער האט נאר געאדווערטייזט אויף קרעיגסליסט האט מען אים געגעבן אפאר קלייניקייטן. איין טאג אין דזשעיל, פינף יאר פראבעישאן, און זעכציג טאג וועט ער מוזן קלינען אין די גאסן גרעפידי, ס'איז אזא פאנישמענט, מ'גייט ארום מיט א קאמפעני, באקומט באצאלט מינימום וועידזש, און יעדער זעט ווי דו קלינסט גרעפידי, ווייסט מען אז דאס איז ווייל דו ביסט שמוציג, און נאכדעם צוויי און פופציג וואך מוז ער גיין פאר טערעפי, און נאך אפאר פיינס, אפאר הונדערט דאלער דא און דארט. אבער ער בלייבט א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער פאר די רעסט אוו היז לייף. דאס מיינט אז ער העט קיין שליח פאר חבד נישט קענען זיין, און ער העט האבן זיינע שארטקאמינגס. האט ער זיך מיישב געווען, פאר אזא דיעל איז בעסער דער טויט. אפשר דער אייבישטער העט אים העלפען נאכאמאל אראפקומען, און ער העט זיך אויפפירן בעסער, וועט ער נישט דארפן דורכגיין דאס. שרייבט מען אז ער איז געווען א צדיק. יעצט באמת איך האלט אויך ער איז געווען א צדיק ער האט מקיים געווען א מצוה ובערת הרע מקרבך ווייל דו ביסט אזא משחית א בחור פון פֿינף און צוואַנציק און דו ווילסט כאפן יונגלעך און מיידלעך צו מאכן מיט זיי זנות דעמאלס ביסטו א משחית פון קאפ ביז פיס און דאס איז וואס ס'באדערט מיך מוראדיג מען קומט אלס ארויס מיט ליגנס ס'איז נישט געווען ס'איז נאר אזוי געווען ער איז געשטארבן א הארץ אטאק שמארץ אטאק גארנישט נאכדעם איז דא דא יעצט נאך איינער אויך הי היט די נאז. אויב עץ געדענקט מיט א לאנגע צייט צוריק האב איך געהאט גערעדט פון איינעם הרב אליעזר שלום יעקב רויטמאן, ראטמאן, ארץ ישראל הייסט דאס רויטמאן, איז האב איך ענק געזאגט אז ער איז געווען א גאבע אין מאקעווער בית מדרש. קודם לאמיר רעדן פון מאקעווער בית מדרש, ווער איז מאקעווער רב? מאקעווער רב איז א שוואגער מיט חיים האלפערן. און ער איז געפארן אויף לונדון און ער האט געשאלטן אין זיין בית מדרש אז ער ווער ס'העט אים שופך דם זיין און ווער ס'העט האלטן אז ס'איז אמת דער העט נישט ארויס גיין פון גיהנום און זיינע זיידעס העבן זיך אננעמען פאר אים עניוועי ס'האט זיך יעדער אויסגעלאכט. נאר פון דעמאלטס איז מקוב רב געווארן ווערי לוקד דאון. נישט נאר ביי מיר ביי יעדן. אין גאנץ לאנדן איז ער געווארן אראפגעקוקט, יעדער ווייסט דאך וואס דארט איז געווען, צו ס'איז געווען כמכחול בשפופרת, צו ס'איז געווען איין מאל צו פינף מאל, צו ס'איז געווען משכב זכר צו משכב נקבה, דעטס אירעלעווענט, ער האט געטאטשט און געפאטשקעט, און ער האט אנגערירט פרויען, ער האט געמאכט מיט זיי די געים ווער ס'קען אראפלייגן וועמענס האנט, און ס'איז דא טעיפס ווי ער גערעדט זייער פרעש, סא אוודאי ס'איז נישט דא קיין טעיפ ווי ער וואוינט מיט זיי, אבער יעדער האט געוואוסט. ס'איז געווען קאמפלעינס אויף אים נאך צוואנציג יאר צוריק, נאר כדתיא האט עס פארשוויגן, ווייל דער דער רב דעמאלטס אין כדתיא איז שוין געווען פרוים פרוים פאדווא, און ער האט דאך געוואוסט פרוים איז אויך נישט קיין צדיק, און ממילא האט ער געקלערט יעצט ברויך ער מיך, איך וועל אים אמאל ברויכן, יעצט אויף פרוים'ען האט מען נישט קיין סעקשועל פראבלעמס, ווען איך זאג ער איז נישט קיין צדיק מיין איך אין כשרות, ניין איך ווייס אליין וואס איך האב געהאט מיט אים, ער איז געקומען. אז כ'זאל נישט ארויסגיין אין מקווה פון גאלדערס גרין, זאג איך אים, ס'דאך פסול דאורייתא, זאגט ער, הער אויס, לאמיך דיר עפעס זאגן, דו ענדיג עס אפ, וועגן כשרות וועל איך מיך שוין זארגן, פארשטייסט וואס דא טוט זיך, לצים, זאג איך אים, איך האלט נישט דערביי, זאגט ער מיר, איך בין לאנדאנער רב, זאג איך אים, איך וויל אייך עפעס פרעגן, איך בין שוין דא, ביז אונז האמיר זיך צוקריגט, בין איך געווען דארטן זעקס אדער זיבן מאל, און איך האב אנגעהויבן צו בויען, כ'האב געמאכט א פלאן, כ'האב שוין געבויעט, און אז זיי האבן מיך אויסגעשפילט, זיי האבן עס געמאכט ס'זאל זיין אן אמבטי גדולה, די כלי לבטלוש האב איך מיך נישט געוואלט בייגן נאר מ'זאל מאכן א לאך פון אויבן ביז אראפ און מ'וועט עס פארשטאפן דאס איז אויף די אוטסייד באקס נישט אויף די מקווה און זיי האבן נישט געוואלט ווייל דער ענדזשעניר האט געזאגט אז ס'וועט זיין א לאך וועט אריינקומען וואסער זאג איך ביסט משוגע? מ'מאכט עס יעדן טאג ס'איז דא סיקא ס'איז דא אזאלעכע וואדער פרופערס האט ער געזאגט איך זאל אים ברענגען א צעטל פון אן ענדזשעניר אין ניו יארק אז ס'ארבעט זאג איך דו ביסט משוגע ווי קען אן ענדזשעניר פון ניו יארק דיר געבן א בריוו ער האט נישט קיין לייסענס דא? האב איך אים געזאגט איך זעה דאך דו ווילסט מיך משוגע מאכן זאג איך דער חילוק צווישן מיר און אן אנדערע רב איז אז אן אנדערע רב נעמט געלט און איך מיין לשם שמים און ממילא וועסטו מיך נישט פארדרייען און איך לאז עס איבער זאגט ער אוי מ'ט אבער וויסן אז דו ביסט נישט קיין אינגלישמען דו וועסט נישט האבן קיין כבוד דא זאג איך אים דער כבוד איז ביים אייבערשטן אין די האנט שטעל דיר פאר ווען איך וואלט מיך געבויגן און געמאכט א פסל'ע מקווה פאר אביסל כבוד אין לאנדן פינף יאר שפעטער האט מען מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן פון די גאנצע וועלט, דו קענסט דיר דאס פארשטעלן וואס פאר א כבוד איך האב? האהאהא. נאך א מזל כ'האב נישט געמאכט א פסל'ע מקווה פאר כבוד, איך זאל האבן כבוד אין לאנדן. עניוועי, איז דער מאקעווער רב האט זיך געשטעלט אן די ראנג סייד אוו טאון, און ער איז היינט אן אפגעפרעגטער מענטש. איר זאלט וויסן, לאנדן שפייט אויף אים. זיי זאגן ער האט איין לאנגע פאה און איין קורצע פאה, זאל זיך די אנדערע פאה אויך. קליין מאכן און זאל צושניידן אינגאנצן אזא לאולייף ווען קומט בעק און זיין שוואגער און קומט געגן געבן אראבישע קללות. סאו דער לעזער שלום יעקב רויטמאן איז דער גבאי אין מאקעווער בית מדרש יעצט. ער האט געטאטשט דארטן זייער אסאך קינדער, עטליכע זענען געקומען פאראויס, מ'האט אים געגעבן זעכצן יאר, יעצט איז געקומען נאך א יונגע פאראויס, כאטשיג ער האלט שוין אינמיטן. זיצן, און מ'האט אים געוואלט צוגעבן נאך אכט יאר, נאך א אביסל א מתנת חינם פון אכט יאר. ער איז א מאקעווער חסיד, ער איז אן אייניקל פון ישמח משה, און ער איז אן אייניקל פון הרב עמרם בלוי, און ער איז אן איידעם ביי א איד וואס ער הייסט אברהם חנניה יום טוב ליפא קליין. און ער האט געוואוינט אין אשדוד, און ער איז געווארן גבאי אין בית מדרש. האט ער דאך נישט געהאט גענוג קינדער אין בית מדרש, האט ער אויך געטשעפעט זיינע תלמידים, ווייל ער איז געווען א מלמד אין בני ברק, און זיי, די תלמידים פון בני ברק, האבן אים געלאזט איינזעצן. מחיה נעבעך. עניוועי, ס'איז געווען זיין טאכטער. האט געדארפט יעצט חתונה האבן, געדענק איך האב ענק געזאגט ווען ס'איז דא א הסתרת פנים, נישט הארת פנים, קוקטס ענק אן, דער חברה'מאן זיצט אין דזשעיל שוין א יאר, און ער טוט שידוכים פונעם דזשעיל, און מ'לאט אים ארויס אויף זיין קינד'ס חתונה, האו דו יו לייק דעט? און ס'איז געווען נעבעך איינער וואס ארבעט פאר די האט געארבעט פאר די פאליס האט אריין געברענגט א בר מצוה אין תפיסה האט מען אים ארויס געווארפן ס'איז געווען פלאם פייער אין ארץ ישראל האבן זיי אים ארויס געלאזט פארוואס ווייל ס'איז אלץ געווען הסתרת פנים. עניוועי יעצט איז שוין דא א הארת פנים. ש. בקיצור ס'איז געווען אפגעשמועסט אז איינער איז געווען דער חבר הכנסת מאיר פרוש און דער אנדערער איז ר' איטשע דוד ר' יצחק דוד גראסמאן דער וואס האט מגדל העמק. זיי זענען געגאנגען לעבן אים זענען געווען צוגעבינדן איינער איז געווען צוגעבינדן צו אים ער זאל נישט קענען לויפן מ'האט געמאכט די חופה פאר פערציג מענטשן ווייל ער האט זיך געשעמט צו פעיסן דעם עולם, איך מיין ער ווייסט דאך פון ווי ער קומט און ווי ער וועט צוריק גיין, יעצט זיי זאגן אז ביי די חופה האט אים איינער געגעבן א פיל, א כדור, א כדור ער זאל זיך נעמען דאס לעבן, סיינייד פויזן, און ער האט עס איינגענומען און ער איז געשטארבן, שבק לן חיים לכל חי, ער האט אויך מקיים געווען א מצות עשה דאורייתא, ובערת הרע מקרבך, דעטס איט. איך וויל דער עולם זאל אנהייבן צו פעיסן ריאליטי, ווייל אז אונז זעמיר זאגן ס'געשעהט נישט ס'געשעהט נישט, זענען אונזערע קינדער און די נעקסטעריגע דורות אין סכנה. רבותי ס'געשעהט יא! וואסערע א גרעסערער חסיד און וואסערע א גרעסערע פאזישן אלץ א גרעסערע חזיר. רימעמבער דיס. און יעצט אין די צייטונגען שרייבן זיי א רב א צדיק! יא איך האלט אויך ער איז געווען א צדיק, ער האט מקיים געווען א מצוה ובערת הרע מקרבך, און. די נעקסטע צוואנציג דרייסיג יאר וואס ער וואלט ווען געקענט הרג'נען קינדער מיט זיין ערווה טוט ער נישט, ארייט ער געזעסן שוין אין דזשעיל עניוועי, אבער ער האט געטוהן א צדקה שאין כמוהו, איך האלט ווען אלע חזירים זאלן דאס טוהן און זיי פארשפארן אז די וויקטימס זאלן עס טוהן, ווייל ס'ווערט געטוהן ביי די וויקטימס היינט. דעמאלטס ווען מ'האט מיך געלייגט אין חרם דא אין ווילימסבורג האבן מענטשן געזאגט פאר אויף ארץ ישראל וואוינען, האב איך זיי געזאגט אין ארץ ישראל האב איך מענטשן וואס זיי פירן און זיי שלאגן זיך און זיי האבן נישט קיין מורא, זאג איך, און דא אין שיכון סאטמאר אין ווילימסבורג, דא דארף מען האבן פעסטע לייבן זאלן זיך שלאגן, ווייל יעדער האט מורא פאר די פאר אנגעבלאזענע טייגערס, פעיפער טייגערס. און ארויס זיי פון שול און מ'עט דעיס טוהן מ'עט יענץ טוהן, נא נא נא נא נא דא דארף מען מיך. אין ארץ ישראל די אלע אפיסעס מגן מיט די אלע אנדערע בין איך אינוואלווד אין די גאנצע זאך, איך בין געגאנגען צו דעם וואס ער פירט די גאנצע טשיילד סערוויס אין ארץ ישראל, ער הייסט יצחק קדמון און ס'איז מיין בעסטער ידיד, און וואס איך זאג און וואס איך רעד דורך טוט ער אינוועסטיגעיטן, סאו איך דארף נישט זיין דארט, דארט קען איך עס פירן פון דא, דא דארף מען זיין ווייל דא האט יעדער מורא געהאט אין וויליאמסבורג מען וועט דיר הרג'נען און מען וועט מען וועט, דערווייל זעה איך ברוך השם דער אייבישטער האט עס אזוי שיין צוריק געדרייט אז טאמער אונז קען מען נאך ברוך מרדכי'ן צוריק לייגן אין דזשעיל עט עס זיין ניסים גלוים, דער יעבץ זאגט אויף א פלאץ. זאגט ער אזוי, דאס אז אידן האלטן זיך אין גלות מיט אזא מסירת נפש, זאגט ער, דאס איז גרעסערע ניסים ווי אלע ניסים וואס אידן האבן געהאט, אפילו פון יציאת מצרים. אזוי זאגט דער יעבץ, איך געדענק נישט יעצט פונקטליך וואו ער זאגט עס, ער זאגט ס'איז גרעסערע ניסים ווי יציאת מצרים, זיך קענען האלטן. איין לעמעלע צווישן זיבעציג וועלף. וואס זיי ווילן אים צערייסן, אבער מ'האמיר דורכגעבראכן, מ'האמיר געוויזן אז קינדער גייען זיין סעיף, וועדער יו לייק איט אר נאט, סאו דא דארף מען פייטן, און דא איז שוין אויך געווארן אנדערש, די שטאט איז שוין מיט מיר, די שטאט זאגט יא ער איז גערעכט, איינער זאגט אמאל פאר איינעם אפאר וואכן צוריק דער משוגענער נחום, זאגט ער פארוואס איז ער משוגע, זאגט ער דיין טאטע איז געווען א מלמד אין וויזשניץ און ער האט יעדעס קינד אראפגעצויגן די הויזן און געפאטשקעט, איינמאל איז ער געווארן אזוי היי און הארני און סעקסי, און ער האט אראפגעצויגן א קינד די הויזן מיט די אונטער הויזן, און ער האט אים געהאלטן אין ביידע הענט, א קליין קינד, ס'איז דאן געווען אלט פיר פינף יאר, און האט אים ארומגעטראגן צו אלע מלמדים צו ווייזן וואס ער קען, און אפילו דער בעטלאנער רב האט עס געזען און קיינער האט נישט מוחה געווען, זאגט ער נחום ראזענבערג איז משוגע? איז משוגע געווען דיין טאטע? אזוי געטוישט? יעצט איך וויל מאכן א זאך קלאר, ס'איז דא איינער וואס ער וואוינט אין לאנדאן, ער הייסט. דילייט DELIGHT פראפערטיס פון לאנדאן האלט אין איין אריין שיקן מעסעדזשעס אז דער רויטמאן איז געווען א צדיק און אלעס וואס מען זאגט איז שקר און פארטיג ער איז אים א קרוב און ער וויל זיך אננעמען עטס איך פארשטיי אז דאס איז א געלט אקציע מען שנארט דא געלט ממילא מוז מען דאך זאגן ער איז געווען א צדיק דער אמת איז כלל ישראל מוז באצאלן דאס געלט עניוועי אויפצוהאלטן די אלמנה מיט די יתומים ווייל דאס איז אונזער אבליגעישן. ס'דא א תשובה אין חתם סופר וואס איינער האט געהאט עפעס א קראנקע טאכטער, בקיצור און האט אונטערגעבראכן מיט חובות וועגן היילן, זאגט דער חתם סופר די טאטע איז נישט מער מחיוב צו היילן דאס קינד ווי כלל ישראל, און ער זאל נעמען געלט פון כלל ישראל, דער מענטש האט איבערגעלאזט אן אלמנה מיט יתומים זיי דארפן עסן, צו ער איז געווען א צדיק הדור צו ער איז געווען א מניוול, נאר איין זאך, טאמער זענען זיי מודה אז ער איז געווען א מניוול, איז דאס די ערשטע סטעפ פארווארד אז די חזירים וועלן וויסן וואס זיי זאלן טוהן זאלן זיך נעמען דאס לעבן. פונקט ווי די גאנצע מערכה האט זיך אנגעהויבן דא אין אמעריקע ווייל אונז האמיר געהאט יעדע וואך א סועסייד, איינער וואס האט זיך גענומען דאס לעבן, האט דער עולם אנגעהויבן צו פארשטיין אז ס'איז א צרה. די זעלבע אויך זאלן די חזירים זיך אויך נעמען דאס לעבן. וועט מען זיי נישט אזויפיל בעקן ווייל עווענטשעלי איט בעקפייערס. איז במילא בעט איך יענעם דעם מיט די דילייט פראפערטי זאל נישט אריינשיקן קיין מעסעדזשעס ווייל איך וויל דיר זאגן קודם כל האמיר געמאכט גוט די האומווארק וויאזוי זאגט אלן דערשאוויץ דארפסט מאכן גוט די האומווארק אונז האמיר געמאכט די האומווארק אונז זעמיר געווען אינוואלווד ווען מ'האט אים איינגעזעצט אונז האמיר געוויסט די גאנצע פרשה נאך פאר מ'האט אים איינגעזעצט. און למעשה האט מען אים איינגעזעצט, ער זיצט נישט דארטן ווייל ער האט אויפגעהויבן די צוויי חלות פרייטאג צונאכטס ביים טיש און ער האט געמאכט א צייכן אין די רעכטע חלה און ער האט געשניטן די לינקע חלה, ער זיצט נישט דארט פאר דעם. סאו דאס צו טרייען צו דענייען דאס איז א חלק פון שטערן דעם ארדענונג אז כלל ישראל וויל ווערן גוט און זיי ווילן נישט אז מען זאל מאלעסטן זייערע קינדער, און וועגן דעם האט מען זיך געשלאגן מיט לעבאוויטש אויך, ווייל לויט ווי ער האט אראפגעלייגט אלעס איז ער דאך אינעסענט, איי ער האט דאך אפגעהארגעט א פאר טויזענט קינדער ביי אונז אין שטאט, דאס האט ער נישט געוואלט וויסן, האט מען געמוזט ארויסקומען אז ער האט מודה געווען, און ער האט געזאגט יא ער האט געטשעפעט דעם בחור, און געבליבן א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, דאס איז וואס אונז האמיר געוואלט, אמת אונז וואלט נאך געוואלט ער זאל בלייבן כל ימיו אין תפיסה אויכעט, אבער יו דאנט אלוועיס געט יור וועי, באט ס'האט אים געקאסט מיליאנען, די אייגענע קינדער מוזן אים שוין וואטשן יעצט, נישט ס'וועט מארגן זיין נאך אזא חתונה. סאו מיט דעם וואס דער דילייט פראפערטיס פראבירט צו מאכן דא אז ס'איז גארנישט, ס'איז סתם א בלבול צו וואטעווער איט איז, ליסן יור אן די ראנג טרעק און איך בעט דיך סטאפ עס, הער אויף, איך וויל נישט די ראביש. שוין, יעצט דארף יעדער געבן צו שטייער? אוודאי דארף מען געבן צו שטייער, זיין ווייב און די קינדער זענען גארנישט שולדיג. האט מיך אפגעקאלט די וואך אויך איינער, ער וויל זיך משדך זיין מיט איינעם אבער איך האב געהערט אויפן האטליין אז ער איז א חזר, זאג איך הער אויס, דו דארפסט פרעגן דאס מיידל אפן, צו דער טאטע האט ער נישט אמאל מאלעסטעד. דו זאלסט פרעגן, צו דיין זון זאל פרעגן ביי די באשאו, וואס דארף איך דען דעם? די קינדער זענען גארנישט שולדיג אז דער טאטע האט זיך נישט געקענט האלטן די ערווה ביי זיך. עניוועי. עניוועי, יעצט לאמיר צוריק קומען צום שמועס. ס'איז דא אין נתניה א מוסד וואס ווען מען האט עס געעפנט איז ש"ס געקומען דארטן און מען האט אריינגעשטעלט א רב זאל עס פירן ער הייסט הרב יגאל הי יגאל אויסוואני בקרוב יגאל קריספל, דאס איז א ספרדישע. שטעל דיר פאר מען האט אים געטראסט מער תלמידות וויפיל נחמיה וועבערמאן, מען האט אים געטראסט זיבן הונדערט תלמידות, נחמיה האט נישט אזויפיל, נאר אפאר טראבלט מיידלעך האט מען געטראסט, אבער דא האט ער זיבן הונדערט תלמידות. בקיצור, דער יגאל. קריספל האט אנגעטוהן כל מיני זנות מיט די מיידלעך, הי דיד עווריטינג דוירטי אן די בוקס, ווייל דא איז ער דאך פון עובדיה'ס חברה, ש"ס האט עס ווי מען זאגט אן די מוסד האבן עס געמאכט, און ער האט געהאט זיבן הונדערט מיידלעך אלל סייזעס אלל עידזשעס וואס ער האט געוואלט, און די מיידלעך האבן אנגעהויבן צו קאמפלעינען, עס גייט צוריק מיט אפאר יאר צוריק, די מיידלעך האבן אנגעהויבן צו קאמפלעינען, בקיצור. איז דא איינער פון די פאליס הייסט ער ראובן סומך ער האט באקומען די קאמפלעינטס און ער האט אנגעהויבן צו פארפירן בקיצור ס'איז צוגעקומען ביז צו עובדיה ער איז געווען א חסיד פון עובדיה און האט אים עובדיה געבעקט און שוין ס'גוט יעדער בעקט זיינע מענטשן דאס איז דאך דער פראבלעם עניוועי עובדיה האט געאישוט א סטעיטמענט דעמאלטס אז ס'איז זייער נישט גוט מ'זאל גיין צו די פאליס און מ'טאר נישט גלייבן די קינדער ער האט גערעדט אזוי ווי מ'האט גערעדט. אין די אלטע מארמאראשע צייטן פאר ס'איז געווען דא א מלחמה, נאר עובדיה האט מסתמא נישט געוואוסט פון אונזער מלחמה, און אים איז אויסגעשטאנען אזוי ווי ער איז אן ערליכער איד און ער וואלט נישט געגאנגען טאטשן פרעמדע מיידלעך, ווייל ער קען דאך א שלחן ערוך וואס ס'שטייט אז א מיידל איז א נידה דאורייתא, איז במילא האט ער געהאלטן אז ס'איז נישט ריכטיג, אדער ווייל ס'איז געווען זיינס א מענטש, איך מיין וויאזוי די טעות איז געקומען איז אונז אירעלעווענט, ווי קודנט קעיר לעס, די עיקר איז ער האט געלעבט אין א. דינייעל ער האט געלעבט אין א טעות, ער האט געהאלטן אז א פרינציפל האט נישט טאטשן קינדער, דערווייל האט ער זיך טועה געווען, ווייל ווער האט דען נאך אזא צוטריט צו קינדער ווי דער פרינציפל, ער האט א צוטריט צו די קינדער ווייל ער קען סטראשען, ער האט א צוטריט צו די קינדער ווייל די קינדער האבן מורא, די עלטערן האבן מורא מ'עט זיי ארויסווארפן, ער איז אין די הייעסט פאזישאן ער זאל קענען טון וואס מען וויל, ביז מען כאפט אים פארשטייט זיך און ביז מען אים אראפברענגט. באט ריגארדלעס די סיטשועישאן איז למעשה איז אזוי, הערט אויס א מעשה, ער איז געגאנגען און ער האט אים געבעקט און מען האט גענומען דעם מענטש און מען האט אים געטראגן צו דין תורה, יא מען גייט אין דין תורה וואו וועט מען גיין? אין בני ברק, מען וועט נישט גיין צו די רבנות ווייל די חברה זענען צו ערנסטע מענטשן פאר אזא גארבידזש, זיי וואלטן אים איינגעזעצט, מען גייט אין בני ברק, אין בני ברק שטייט אין די הגדה מעשה. ע בר' עקיבא בר' שיע בר' אלעזר בן עזריה שהיו מסובין בבני ברק פרעגט די וועלט א קשיא וואס איז מיר א חילוק ווי ער איז געווען אין בני ברק צו ער איז געווען אין פסח תקווה די עיקר איז אז מ'האט א גאנצע נאכט אפגעראכטן דעם סדר און אינדערפרי זענען געקומען די תלמידים און האבן געזאגט רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית און די תירוץ איז ס'שטייט ארויס בני ברק ווייל בני ברק איז א פלאץ וואו מ'לערנט די רבנים וואס צו טון.

עניוועי, מען האט גענומען א בית דין אין בני ברק, און מען האט געזאגט אז נישט נאר מען ווארפט אים נישט ארויס, מען האט אים נאך צוריק געלאזט מיט א שיינע תעודה אז מען האט אים געטראפן חף מפשע, ממילא קען ער ווייטער טוהן וואס ער וויל. דאס איז געווען עובדיה זכר צדיק לברכה, זיין היינט איז ער דאך א סעינט. ש. דאס איז געווען עובדיה. יעצט איז דא א גאנצע מחלוקת הפוסקים, עס איז נישט קלאר, שלאגט זיך ארום ישי מיט דרעי, הרג'ענען זיך ארום, יעצט ישי זאגט אז ער האט ווידיאוס ארויסצוגעבן וואס דער עובדיה האט געזאגט אויף דרעי מיאוסע זאכן, ער איז א גנב, ער איז א גזלן, זייער מיאוסע זאכן, און ער האט שוין ארויסגעגעבן איינס, און ס'קלאפט זייער שלעכט, עד כדי כך אז דרעי האט רעזיגנירט, ער גייט רעזיגנירן, עניוועי. נישט וויכטיג, עס איז ארץ ישראל'דיגע גארביטש פאליטיקס, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געזאגט אז זיי גייען ארויסגעבן נאך צענדליגע צענדליגע אזאלכע טעיפס, און זיי זענען געגאנגען די ספרדישע בית דין און זיי האבן געגעבן א חרם ווער ס'געבט ארויס די טעיפס. יעצט ס'איז געווען א מעשה מיט אסאך יארן צוריק, ס'איז אויך געווען, ס'האט געהאט צו טון מיט פאליטיק מיט זאכן, און מען איז געגאנגען צו עובדיה'ן און מען האט אים געזאגט מען זאל לייגן אין חרם דעם צד שכנגדו, מען האט אים געכאפט מיט דעם און מיט יענעם, האט עובדיה געזאגט דאס ביליגקייט פון צו לייגן א איד אין חרם, איך וויל עס איבערזאגן פונקטליך, איך וויל די אלע לגלג רבנים ימח שמם וזכרם זאלן עס אויסהערן, און אפילו דער גאלאנטער חזיר הערט עס אויס פונקטליך, און אפילו דער שאפראנער רב, ער זאגט אזא ביליגע זאך ווי צו לייגן א איד אין חרם האט מען נאר געטון. ביי די אשכנזים, ביי אונז ביי די ספרדים איז נישט דא אזא זאך ווי לייגן א איד אין חרם, ס'איז דא ביי זיי אסאך מחללי שבתים, ס'איז דא ביי זיי אסאך אוכלי נבילות און טריפות בפרהסיא, מ'האט קיינמאל נישט געלייגט קיינעם אין חרם, אין דבר כזה האט ער געשריגן, ס'איז דא א טעיפ ס'איז יעצט ארויסגעקומען און איך האב עס באשטעלט. ווייל ער זאגט קלאר אז יעדע רב וואס ער לייגט א איד אין חרם איז ער א ביליגער מענטש און דאס איז א ביליגע זאך. יעצט פארשטייט זיך מען רעדט נישט פון די פאר ערנסטע חרמות וואס איז געווען פון צדיקי יסודי עולם אזוי ווי די מהר"י ששפורט האט געלייגט אין חרם דעם גרויסן פארברעכער שבתי צבי, מען רעדט פון אזעלכע מענטשן וואס האבן געלייגט אין חרם אנדערע איר ווייסט. כ'האב יעצט געזען, כ'האב געקויפט א בוק וואס איז דא צוויי הונדערט חרמות, איך וויל אריינלייגן מיין חרם אויך, דער לעצטער וועם מ'האט געלייגט אין חרם איז געווען ר' הערשעלע רימינובער, פארוואס האט מען אים געלייגט אין חרם? ר' הערשעלע איז געווען א מענטש וואס ער האט געהאט געטליכע כוחות, איז אז ס'איז געקומען א פרוי איך וויל האבן א קינד, האט ער געזאגט ס'איז אראפלייגן פינף טויזנט רובל, איך דיר צוזאגן, און ער האט צוגעזאגט און ס'איז געווארן. על פיו יצא ועל פיו יבוא. איז געהער א מאנער ווילד ער איז א גנב א חזיר ער וועט לייגן אין חרם ווייל וואס איז דיינע ביזנעס גיי האב אויך כוחות גיי טובל דיך אין גילגול שלג פיר דיך אויף ערליך און דו געב יעדן א פרעזענט אומזינסט. ר' הערשעלע רימינובער איז אין חרם מ'האט עס קיינמאל נישט אראפגענומען און די לעצטע גייט זיין דער בעלזער רב ס'איז נאכנישט אריינגעלייגט דארט און איך גיי אריינלייגן מיין חרם אויכעט. על כל פנים, פרעגן זיי יעצט א קשיא די מוועד די חברה וואס זיי ווילן לייגן אין חרם ווער ס'געט ארויס די טעיפס, הלא היי יתבעוני ואיש עבדיה, אז די ביליגע זאך פון לייגן חרמות ס'איז אשכנזישער מאכל, און נישט ביי די ספרדים, ממילא האבן זיי געמוזט אויפהערן מיט די חרמות, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך, און דא שאפראנער רב א לא קרא ולא שנה, ער האט גע'גנב'עט געלטער. אין זיין פאקעט, געבויעט סופאוזינגלי מוסדות, און ער האט זיך פאר אלע קינדער געקויפט דירות, און ער האט געהאט א פראבלעם נחום ראזענבערג האט געהאט א האטליין אין אייאווא, פארוואס? ווייל דער מחותן זאליקא האט אים אנגעדרייט. יעצט מען זאגט אז עס איז געווען א דיעל אז זיי מיטארבעטן און ממילא העט מען נאכדעם קענען יאנקל בערן שטעלן אז ער זאל זיין דער ממלא מקום פון זאליקא, און אלעס איז פאליטיקס, עניוועי. די מעשה איז דא געשעהן אזוי אז די בית דין פון נתניה די רבנות האט געגעבן א רשות מען זאל איינזעצן דעם יגאל קריספל זיי האבן געגעבן א כתב בית דין מען מעג אים איינזעצן און מען האט אים ברוך השם איינגעזעצט יא ס'איז א שטאטע מלחמה אבער ס'פארט מיטן אייבערשטנ'ס הילף ס'איז נישט מען זאגט ווי העוו נאו קאמפלעינטס יעצט למעשה דארף מען אונז האבן אז זאליקא זאל אויך שרייבן א בריוו פאר יענעם פעדערל דזשאדזש וואס ער גייט צו משפט'ן דעם אלן דערשאוויץ, מען דארף ער זאל שרייבן א בריוו אזוי ווי ער האט געשריבן דא פאר ברוך מרדכי'ס ביהעף אז מען זאל אים ארויסלאזן, ער איז א פיינער מענטש, א צדיק, איך האף נאר ער וועט נאך כאפן דיינע אייניקלעך אויכעט, און מען וואלט אויך געבעטן אז ער זאל שרייבן אזוי ווי ער האט דא געשריבן, אין דעם נאמען פון זיין גאט זאל מען מאכן ווי מען זאגט. נישט צו שטרענג פאר דעם דערשאוויץ, און פארשטייט זיך פאר עפשטיין אויך נישט, ווייל טאמער דארף ער נאכאמאל דורכגיין טרייעל עפשטיין העט ער נישט קריגן א דיעל פון א אכצן חדשים, ער העט קריגן א לייף טיים סענטענס. יעצט, איך בעט אויך בערל אשכנזי אז ער זאל קומען עדות זאגן, מ'עט אים באצאלן אפאר טאלער, און מ'עט בעטן זלמנ'ען אז ער זאל באצאלן. פאר די וויטנעסעס מיט די וויקטעמס, די מיידל, איך האב א מורא כ'זאל אים זאגן ווי זיי זענען, ווייל ער קען נאך גיין מזנה זיין מיט זיי, נע, זיי זענען שוין נישט אנדער עידזש זיי ווייסן שוין אז מ'טאר זיך נישט לאזן, וועגן דעם טענה איך, מ'דארף אויסלערנען די קינדער, רבותי, א מיידל און א יונגל דארפן וויסן זייערע פרייוועט פארטס אויף די באדי. ס'איז אנבעליוועבל. און מ'דארף אויכעט זעהן דער פארקאש, דאס האט אריינגעזעצט נחמיה'ן אויף צוויי און דרײַסיק יאהר, און האט אים אזוי געקלאפט אין רוקען נאכן טרייעל, ווייל ער האט דאך געמאכט זיין געלט, ער מיט זיין זוהן אותו ואת בנו, איך האלט אז מ'דארף זיי נעמען אז זיי זאלן זיין די לויער פאר דערשעוויץ, איך גלייב נישט אז אלען דערשעוויץ עט זיך אליינס צו רעפרעזענטן, קען זיי מיטברענגען זיין ברודער, קען זיין, מ'דארף צוריק אויפלעבן די גאנצע קרו. נאכדעם איז אזוי, דער אמת איז ווען אלען דערשעוויץ הייערט מיך, איך וואלט אים געקענט געבן אן עצה, די מיידלעך זענען געווען אלט זיבעצן יאהר, וויפיל איז דריי מאל זיבעצן? באלד פערציג, סאו עז א האול מזנה זיין מיט דריי מיידלעך, אז דו נעמסט טוגעדער זייער עידזש, זענען שוין געווען העכער פערציג. סא ס'איז נישט אזוי געפערליך. יעצט ברוך מרדכי, עט זיין א קערעקטער וויטנעס, וואסערע א פיינער מענטש אלען דערשאוויץ איז, ער איז דאך זיכער נישט מזנה געווען מיט מיידלעך, ער האט דאך א פיינער קערעקטער. סאו אלען דערשאוויץ אז דו'סט מיר הייערן איך זאל דיר געבן חכמה איך וועל דיר צאמשטעלן דארטן א קרו, כ'על אפילו האבן יענקעלע גליק מיט חיים יאקאב אז זיי זאלן קומען זאגן ס'איז נישט דעם רבינ'ס דרך געווען דאס, אין יכולים, דו נישט מעשה נ י. און נאך א זאך, די ערשטע זאך וואס מען דארף פייטן איז אז די קעיס זאל ארויסגיין פון פלארידע, ס'זאל אריינקומען אין ברוקלין, ווייל אז ס'קומט אריין אין ברוקלין, דעמאלטס טאמפסאן פירט דאך דא דאס געשעפט, און פירט עס ווי א אידיאט, וועסטו קענען וואקן. נישט נאר דאס, מ'וועט ברענגען מוזיק, מ'וועט דיך ארויסבאגלייטן מיט א טראמפעט און מיט מוזיק. יעצט, איך האב א פלאן אז מ'זאל רופן נעטאן דעשעוויץ, וואס איז די ברודער פון אלען דעשעוויץ, ער זאל סוען זיין ברודער אלען דעשעוויץ, וואס ער האט געמאכט א חורבן, אין די דזשואיש קאמיוניטי. יעצט פארוואס זאל איך בעטן זיין ברודער זאל קומען? ווייל אונז האבן נאכנישט געזען אזאלכע צוויי רוצחים ווי די אהרונים מיט די זאלוינים ווי זיי סוען און קלאגן איינער פארן צווייטן און זיי שוועמען אויס געלט פאר גארנישט. סא אפשר דער ברודער נעטן דערשאוויץ וועט קענען באגראבן אלען דערשאוויץ. יעצט, כ'האב אויך אפגעקאלט איינע וואס טוט דרייסיג יאר אין פראטעקטינג טשילדרען, און איך האב איר געבעטן זי זאל מיר ארויסגעבן פון איר הארד דרייוו, אלע מענטשן וואס אלן דערשעוויץ האט פראטעקטעד, ווייל אויף די הענט האט זי מיר געגעבן א גאנצע ליסטע, ברוך ליינער, זי האט מיר געגעבן א ליסטע פון אפשר צען מענטשן וואס דער חזר האט שוין פראטעקטעד, און זי גייט מיר יעצט געבן א גאנצע ליסטע און איך גיי עס ארויפשטעלן אויפן בלאג. דער מענטש איז א חזר געווען אלע יארן ער האט פראטעקטעד חזירים. ער האט אפילו געשריבן א בוק זאגט זי וואס איז אאוט אוו פרינט, איך האף די פרוי האט עס, און זי זאגט אז ער האט אמאל געשריבן א דזשענערל בוק אז מען זאל וויסן אז די אלע אלעגעישאנס וואס מען זאגט איז שקר, ליגנט און בלאף. כאכאכאכא, העי, מיסטער אלן דערשאוויץ, אפילו דאס וואס די מיידלעך זאגן אז דו האסט מיט זיי געוואוינט, דאס איז אויך שקר, ליגנט און בלאף, און אפילו זיי זאגן דו האסט מיט זיי געוואוינט אין אן עירפלעין, און דו שרייסט ביסט קיינמאל נישט געווען אין אן עירפלעין מיט זיי, און ס'איז דא דא יעצט א גאנצע זאך פון צייטונגען וואס זיי אינוועסטיגעיטן און זיי קומען ארויס אז דו ביסט א ליגענער, ס'איז דא די נעשאנעל ריוויו וועגן דערשאוויץ און ס'ווייזט אז דו ביסט פול מיט ליגנות, עניוועי, ס'האלט שוין דארטן. אַז בײַ די העכערע פֿענצטער, איז מען שױן צוגעקומען צו געבן לעבאָװיטשעס קעיס, אַז מע זאָל עס טרײַען צוריק צו עפֿענען. ס'זאָל גײן דורכן די עי. װײַל יעצט, טאָמפּסאָן זעט שױן אַזױ, משה פֿרידמאַן קען אפֿשר געבן דרײַסיק טױזנט דאָלער, נחום ראָזענבערג האָט אים נישט געגעבן קײן דרײַסיק טױזנט דאָלער, אָבער ער קריגט אַ װעידזש פֿון די גאָװערנמענט, ענד הי העז טו דו װאָטס רײַט. ע, דאָס האָט ער זיך יעצט אױסגעלערנט. מע האָט אים געזאָגט צו אַ אינדסלער טײַט. קאמיוניטי, דאס וועט קיינמאל נישט ארויסקומען, העהעהעהע, ברוך השם פארן מיר זייער גוט, און יעצט וועט עטס אויך פארשטיין פארוואס די רבנים האבן געמאכט א איסור און א חרם מ'טאר נישט פארן אויף פלארידע, ווייל דארטן אין פלארידע האט ער געהאט זיין מענשאן, און דארט פלעגן די רבנים אויכעט מזנה זיין, איך גלייב שוין היינט אלעס. באט דאס איז נאר ספעקילעישן אבער ס'קרוב לאמת. ממילא האבן זיי נישט געוואלט אונז זאל מיר וויסן וואס זיי טוען דארט. סאו יעצט נחמיה האט איהם גענומען פאר א לויער דעם דערשוויץ און די שאלה איז איך האלט ס'א שאד איהם צו באצאלן ביקאוז ליסן א מענטש וואס האט געהאט צו טוהן מיט אנדער עידזשד גערלס עטס ווייסט איך ליין דאך אלע פעיפערס מיט איך וואטש די בלאגס אויף די טעלעוויזשענס פון אלל אווער די ווארלד קיינער איז דאס איהם נישט מוחל. נאובאדי. אנדער עידזש גירלס? דעטס א קריים. יעצט אלן דערשעוויץ פאר יו איי העוו א מעסעדזש, איף יו פאונד גילטי יו גאנא גאו טו דזשעיל, און נישט געפערליך, ווייל מען דארף נאך האבן א שוחט אין פריזן, א מלמד אין פריזן, און א טרענספארטעישן מיניסטער אין פריזן, נחמיה איז נישט די אלע זאכן, יאגורטקין איז נישט די אלע זאכן, און מען דארף אויך האבן א סעקס פארטנער אין פריזן, סאו דו וועסט זיין א גוטע סעקס פארטנער אז דו קענסט טאטשן צו יונגע מיידלעך אנדער עידזש. און אונז וויל מען דיר אויך זאגן אז מן התורה איז ביאה איז קונה, סאו זאלסטו וויסן דו דארפסט גט'ן דיין פריעריגע ווייב, די וואס איז מיט דיר מיטגעפארן און זי זאגט עדות אז דו האסט נישט געטאטשט ווען זי האט געזען, מאך זיכער אז דו גט'סט זי, ווייל דו האסט דאך צוויי ווייבער, זיי אן א חרם דרבינו גרשום. און דערשוויץ האט פון אונזער קאמיוניטי אפגע'גנב'עט אזויפיל געלט און זי איז אויכעט א יורש. און איך האלט נאך א זאך, זיי דארפן נעמען די לעבעוויטשעס מיט די קינדער, זיי האבן ריזיגע פירט ליגנות איינגעווייקט יעדן. איך האלט אז טאמער מ'עט צונעמען אז זיי זאלן געבן חכמה מ'וועט צונעמען דעם TOT דעם לעווין און מ'וועט מאכן וועראבאוטס איר ווייסט וואס ס'גייט ארויסקומען? אז אלע לך לך רבנים זענען געווען שוין דארט אין פלארידע אוי איז צרות זלמן לייב פינף ווייס איך זיכער ער איז געווען ער האט מיטגענומען אלע קינדער ווייל דעמאלטס איז געקומען ר' משה אריה אויף פלארידע האב איך ענק שוין דערציילט יענער האט געזאגט ער פלעגט פארן צו ר' סרול'טשען ווען דער טאטע האט אים מיטגענומען איז ער געפארן אויף גרויסווארדיין זאגט ער באט ליטל דיד איט פאדער נאו אז בשעת דער רבי האט געפירט טיש האט ער געהאט צו טון מיטן רשעקאל'ס טאכטער, סא ר' משה אריה האט געפירט טיש און די אלע חזירים מ'האבן געהאט צו טון מיט מיידלען, אנבעליוועבל אין וואס א שמוציגע קאמיוניטי מען לעבט. סא רבותי, ברוך השם מען פארט גוט, מיר זעהן מיר נאר אויס טיף טיף אין דר'ערד, דאס איז אונזער פראבלעם. יעצט סאיז דא יצחק יוסף, ער איז א זון פון עובדיה, זעהר א נארמאלער מענטש, ער האט ארויסגעגעבן א תשובה, ווער סהאט אן אייפאון איז יא כשר לעדות, נישט אזוי ווי די צוויי רבנים ר' חיים קנייבסקי מיט ר' שמואל וואזנער האבן געזאגט ס'איז פסול לעדות. און דאס איז מורא'דיג וויכטיג דאס ווייל ס'איז. ס'מאכט א פירוד אין כלל ישראל איינער טרעפט זיך מיט א צווייטן וועט ער פרעגן האסט געהאט אן אייפאון? איך ווייס ר' משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה איז אמאל געווען ביי חופה און. ער האט נישט געוואוסט וויפיל די חברה האלטן אידישקייט, צו זיי וועלן נישט טשיעטן, צו זיי וועלן נעמען א כשר'ן גט עט די ענד, האט ער געהייסן דארטן פאר די גבאים מאך זיכער אז קיינער זעהט נישט די קידושין, ס'זאל נישט זיין קיין עדי קידושין, ר' משה געשטאנען האט עס אזוי באדעקט און מ'האט נישט געזעהן, די זעלבע טוט מען היינט דא אויכעט, מארגן וועט איינער זיך צוקריגן מיטן ווייב, וועט ער ארויסגיין זאגן ער האט געהאט אן אייפאון, זי האט געהאט אן אייפאון, די עדות האבן געהאט אייפאון, עס איז אזא וועלטס חורבן אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. און די זעלבע טוט אהרן דער צודרייטער אהרן, ער שיקט ארום יעדע וואך, דער יונגל איז נישט געווארן געהייראטעט ווי עס דארף צו זיין, און דער און דער, א פנקס הקהילה, דו מאכסט די גאנצע תורה זאל אויסזען ווי רחמנא לצלן, אזוי ווי די אראבער מאכן זייער קוראן זאל אויסזען, ס'איז אנבעליוועבל, דו ווייסט, דו ביסט נישט קיין אנגענומענער רב, דו ווייסט אז דו האסט אליינס א שלעכטע היסטערי פון אסאך זאכן, איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין די אלע זאכן, איז למעשה. קיינער האט דיך נישט אויפגעהויבן, דיין טאטע האט דיך אריינגעשטעלט, פיין, ס'איז דא אידן וואס האבן געוואוינט דארט פאר דיין טאטן, ווען דיין טאטע האט נאך זיך געבאדן אין מיאמי ביים ים, און האט נאך מאכיל געווען נבילות וטריפות פאר כלל ישראל, האבן שוין אידן געהארוועט און ארויסגעפארן מיט אונזער רעבן, מען קען אויף זיי זאגן דעם פסוק כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. און נאכדעם איז אנגעקומען דער סיגעטער צו א פארטיגע ביזנעס און ער האט עס דעסטרויט. יעצט מ'האט דא אין ארץ ישראל געגעבן איינעם אַכט און צוואַנציק יאהר דזשעיל, א טאטע, א שטיף טאטע, וואס האט געהאט צו טוהן מיט א מיידל, ער האט מיט איר געטוהן פֿינף יאהר וואס מ'טאר נישט, ס'הייסט דער, ער האט חתונה געהאט מיט א פרוי וואס זי האט געהאט א מיידל אויכעט. און ס'האט אנגעהויבן ארויסצוקומען. האב איך דערמאנט ס'איז דא א מעשה פון חפץ חיים, דער חפץ חיים האט געטון למעשה זייער א שוואכן שידוך, מ'האט אים געאפערט מיליאנע דאלער ער זאל קענען זיצן לערנען כל ימי חייו, למעשה אבער ער איז אויך געווען א יתום, און זיין טאטע האט חתונה געהאט מיט א פרוי וואס די פרוי האט געהאט א קינד. און זי האט שטארק געוואלט האבן דעם חפץ חיים, קיין געלט איז נישט געווען פארשטייט זיך, יעצט דער ברודער פון חפץ חיים האט נישט צוגעלאזט דעם שידוך, ער האט געזאגט בשום אופן נישט, ער איז געקומען צו פארן אין די ישיבה פון סלאבאדקע ביז ראדין צו צושטערן דעם שידוך, ער איז אבער אנגעקומען צוויי שעה צו שפעט, למעשה איז שוין געווארן דער שידוך, האט דער הייליגער חפץ חיים געזאגט איך ווייס איך האב געקענט טון א בעסערן שידוך, כ'האב עס נאר געטון וועגן שלום בית, כ'האב נישט געוואלט אז טאמער איך וועל נישט וועלן דאס מיידל, וועט זיך מיין טאטע אנהייבן צו קריגן מיט מיין מאמען, און ס'וועט ווערן נישט קיין שלום בית. די מיידל איז געווען עלטער פון חפץ חיים מיט אכט יאר. גערעדט, זי האט געקענט זיין זיין באבע שוין באלד. נישט זיין באבע אבער זיין מאמע. און ער האט זי גענומען. סוף ימיו האט דער הייליגער חפץ חיים געזאגט, כ'האב מזל כ'האב געטראפן דעם שידוך, ווייל כ'וואלט קיינמאל נישט געקענט אזוי שטייגן און לערנען. ווייל וויבאלד זי איז געווען אן ארעם מיידל פון אן ארעמע שטוב האט זי נישט געהאט קיין גרויסע השגות, יעצט דארף מען גיין קויפן די מעבל, יעצט דארף מען טוישן די טשענדעליר, יעצט דארף מען פעינטן, גארנישט, זי האט אים געלאזט לערנען בייטאג און ביינאכט, ווייל הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים. עניוועי, דער חברה מאן האט חתונה געהאט מיט א פרוי וואס האט געהאט אויך א קינד, און ער האט איר איינגערעדט אז ער דארף מיט איר חתונה האבן, האט מען אים יעצט געגעבן אכט און צוואנציג יאר. און זיי זאגן אז זיי האבן געמאכט יעצט א קרעק דאון אויף די אלע וואס האבן חתונה מיט פרויען מיט קינדער ס'איז א נארמאלע זאך מ'גט זיך, ס'איז דא איך ווייס ביי די מאדערענע איז דא מסתם זיבעציג אכציג פראצענט דיווארס ביי אונז איז דא פינף און צוואנציג פראצענט דיווארס און יעדער האט דאך גראד א קינד צוויי איז במילא האט מען דאך קינדער איז מאכן זיי יעצט א מורא'דיגן קרעק דאון אויף סטעפ טשילדרען. ס'איז געווארן ממש א הפקר וועלט, און זיי סטראשען די קינדער אז טאמער דו עסט מיר נישט געבן וואס איך וויל, וועל איך איבערלאזן דיין מאמען, וועט זי נישט האבן ווער ס'זאל איר ברענגען פרנסה. סאו דער דואינג א גוד דזשאב. איך וויל ענק זאגן, דאס וואס עטס זעהט ס'ווערט געטוהן אין ארץ ישראל און אין לונדון, און מיינט נישט אין אמעריקע ס'וועט נישט געטוהן ווערן. ס'דויערט צייט. ס'איז געווען אזוי, אמאל איז די תורה געווען אין אונגערן, אמאל איז זי געווען אין ליטא, אמאל איז זי געווען אין ארץ ישראל. וויבאלד ס'לעבט נאך דער געדאנק אז אונז גיימיר נישט לאזן טאטשן קינדער, ס'וועט אנקומען צו טאמפסאן אין אפיס אויכעט, איך וויל ענק זאגן כ'האב נישט ליב צו פארקעסטן, נאר לויט וואסערע א קרוק און א אוממענטש דער טאמפסאן איז, ער זעהט מיר אויס צו זיין כמעט ווי דערשאוויץ, איז במילא ער וועט האבן א פנים און א סוף אזוי ווי אלן דערשאוויץ, וואטש ענד סי, מארק מיי ווארד, נישט נאכמיטאג זאגן יע יעצט ווען ער האט געכאפט א באגראב זאגסט עס, יעצט איך וויל מסביר זיין קלעריפיי נישט אז חס ושלום מ'וועט אים שיסן צו כדומה, ניין ער איז א קרוק. און די קראָקישקײט װעט ערגעץ אַרױסקומען. װאַטשן צו, װער ס'טשעפּעט מיט די קינדער, דער גײט באַצאָלן אַ פּרײַז. יעצט איז דאָ נאָך אַ זאַך געװען יעצט אין ארץ-ישׂראל, איך האָב נישט געװאָלט זאָגן דעם נאָמען פֿאַר צװײ-דרײַ װאָכן צוריק, װײַל איך באַקום די נעמען פֿון באַהאַלטענע פּלעצער, װוּ ס'טאָר נישט, ס'טאָר נישט אַרױסליעקן. איז למעשה, זײ האָבן געזאָגט, בקרוב װעט עס אַרױסקומען. דאָ אײנער, װאָס ער הײסט, איך האָב ענק פֿאַרצײלט, ער האָט גענומען אַ מײדעלע און ער האָט זי אױפֿגעפּיקט אין אַשדוד. אין אַשדוד איז אַ פּסגה דאָרטן אין אַשדוד. און ער האט זי אראפגעלייגט אין עפעס א וואלד, וואס דער וואלד הייסט צרעה, און ס'איז לעבן בית שמש, וואס איז געווען איז, ער האט זי אויפגעפיקט אין די סקול, דארט ווי מען שפילט זיך, אבער נאך די סקול טיים, ס'איז דא אזא א פלאץ ווי מען שפילט זיך, א פארק, און ער האט איר געזאגט, מיידעלע, ווילסט אביסל טשאקלעד, זאגט זי, לא לא, לא רוצה, לא רוצה. ענדליך האט ער שוין צוגערעדט דאס יא, קוק האסטו פיינע טשאקלעד, און זי איז אריינגעקומען אין די קאר. געגאנגען און מיט איר אוועקגעפארן א וועג פון איבער א שעה, און ער האט איר אויסגעטון די טייטס מיט די זאקן אלעס, און ער האט איר בועל געווען, הערט א זיבן יעריג קינד מען דארף זיין א אכזר דאס צו טון, און ער איז אן אלטער חזיר פון אַכט און פֿערציק יאר אלט, אנבעליוועבל, און נאכדעם וואס'ט דאס געטון נעמט מען אזא קינד און מען טראגט זי צוריק, איז ער געגאנגען האט זי איבערגעלאזט אין א וואלד. און פונעם וואלד האט זי זיך ארויסגעטראפן דאס פלאץ ביז צו די הייוועי, און זי איז געווען נעבעך אן א טייטס אן א זאקן, און זי האט אנגעהויבן צו שרייען העלפ! העלפ! עפעס א פרוי האט זיך אפגעשטעלט, זייער גוט אז א פרוי האט זיך אפגעשטעלט, ווען א מאן שטעלט זיך אפ קען ער האבן צרות, און זי האט געפרעגט ילדה וואס איז מיט דיר? האט זי פארציילט וכדו', איך וואוין דארט און מען האט מיך אויפגעפיקט, עניוועי, אלעס איז דאך היינט דא קעמערעס אין די סקול יארדס, מען האט געזען דעם טעקסי דרייווער, און מען האט געזען די קאר פון אינדרויסן, און מען האט אים אויפגעפיקט.

און דער קעמערע מען איז צוגעגאנגען נאנט און זאגט ער אים, ריר מיך נישט אן, ער האט אים געוואלט אוועקרוקן די הענט, זאגט ער, ריר מיך נישט אן, בקיצור האט מען נישט קיין קלארן פיקטשער פון אים, אבער. רבותי, איך טריי ענק אויסצולערנען, מען דארף אויסלערנען די קינדער, מען דארף רעדן צו זיי ווען זיי זענען נאך קליין, און מען דארף אייביג געבן גוטע גודיס פאר די קינדער און זאגן ליסן ווען איינער אפערט דיר גודיס קום צו מיר איך גיב דיר וואס יענער גיבט דיר ווייל יענער מיינט דיך מאנס צו זיין ענד טיעטש דעם וואס דאס איז מאנס זיין דאונט בי סטופיד דאס האבן די לאכערעכע רבנים געוואלט און אפאר רבנים אין ארץ ישראל אבער היינט האט זיך עס געטוישט היינט רבנים רעדן שוין אפן געוויסע משמרת הצניעות רעדן שוין אפן ווייל זיי זעען וואס פאר א חורבן דאס איז. יעצט הרב הגאון הצדיק הקדוש הנורא אלקינו ואלקי אבותינו לעזער בערלאנד, מען האט אים האספיטעלייזד ווייל ער האט געהאט הארט פראבלעמס, און מען האט אים אריינגעלייגט א פעיסמעקער, איך גלייב נאך נישט די אלע באלאוני, ער גענוג א כיטרישער יונג, ער מאכט עס אזוי דא אז מען האט אים נישט אריינגעלייגט גארנישט, מען האט אים נישט ארויסגענומען גארנישט, ס'איז גוט, למעשה ער שטופט די טעג.
למעשה איז געקומען א קאפל דאנערשטאג געדארפט האבן חופה קידושין, עס האט זיך געמאכט אז. ער איז געווען אין האספיטל, האט מען צוגעשטופט אויף מוצאי שבת. איך וויל ענק זאגן, ס'איז דא א דין אין הלכות נידה אין סימן קוף צדיק בית, אז טאמער מ'האט מדחה געווען די חתונה, דארף מען ציילן נאכאמאל זיבן טאג. ס'טייטש פון ווען ער איז ארויס פון האספיטל מוצאי שבת, האט מען געדארפט מאכן הפסק טהרה זונטאג בייטאג און אדער מוצאי שבת האט מען געקענט מאכן הפסק טהרה שבת נאכמיטאג אויב זיי האבן געוואוסט אז ער גייט שוין ארויסקומען. למעשה אבער. די אלע חסידישע זאכן מיט די פרענקישע זאכן מיט די קבליסטישע זאכן דאס שטערט דאך נאר די הלכה. יעצט מען דארף וויסן צו דאס איז געווען בכלל ריכטיג צו נישט, ווייל די דין איז אז טאמער מען בעט זאל חתונה האבן תבעוה לינשא דארף זי ציילן זיבן טאג ווייל כ'האב מורא אפשר האט זי געזען דם חימוד, ס'איז רויטע בלוט, ס'איז מטמא, ס'מאכט זי פאר א נידה אבער דאס איז דם חימוד ווייל זי גלוסט, זי. גייט חתונה האבן יעצט אין שולחן ערוך ווערט שוין געברענגט א גאנצע אריכות וויאזוי ביי רות און בועז האט מען נישט געדארפט ווארטן וויאזוי יהודה און תמר האט נישט געדארפט ווארטן וועט דער עזוב'ער זאגן ווייל ס'איז פת בסלו ס'איז א גאנצע אריכות כ'וויל נישט אריינגיין יעצט אין דעם אבער ס'איז אן ערנסטער פראבלעם צו מ'מעג דאס טוהן יעצט די קבלה'יסטישע זאכן האבן דאך נישט צו טוהן מיט די הלכה אה די רבי דא מעג מען געבן חופה קידושין ווי האט מיר געזאגט א וויזשניצער אינגערמאן כ'וועל גיין אין רבינ'ס פסול'ע מקווה דווקא ווייל ס'איז דעם רבינ'ס מקווה, דעמאלטס אין מאנסי, נאר א וויזשניצער חסיד. נאכדעם יעצט געווען אין ארץ ישראל, א גאנץ ארץ ישראל איז פארקריפלט געווארן מיט אביסל שניי, און הונדערטער און הונדערטער חופות זענען געווארן אפגעשטופט, מען קען נישט, מען האט נישט געקענט אנקומען. איז וויל איך מעורר זיין אז די אלע זאכן איז פארבינדען מיט הלכה. טאמער מענדעלע דעם ר' משה'לעס זון דער שייגעץ גייט זיין מסדר קידושין, ער קען דאך מסדר קידושין זיין מיט א גט מעושה אויכעט, ער קען הייסן מען זאל מסדר קידושין זיין מיט א גט מעושה, און כ'האב געזען א ווידיאו ווי פרייטאג צונאכטס איז ער געפארן אויף אשדוד, איז געווען פרייטאג צונאכטס דער גאנצער טיש אויף ווידיאו, מ'האט געהייסן דעם גוי דא זאלסטו מצלם זיין, דא זאלסטו מצלם זיין, וואס איז געווארן פון חסידות? דאך א שרעק! איז דארף מען וויסן די אלע וואס מ'האט אין ארץ ישראל אפגעשטופט די חופות, זאלן פרעגן א ערנסטן רב וואס צו טון. לאידך גיסא דא, איך האלט, מענטשן פרעגן וואס איז דאס גדלות פון סאטמאר רב, זאג איך אים נישט די מלחמה קעגן ציונות, די אלע זאכן איז נישט זיין גדלות, זיין גדלות איז ער האט אוועקגעמאכט אלע רעבישע מעשיות, ווען נישט וואלט מען אונז היינט געליטן פון רעבישע קינדער זענען אלע משכב זכרים, עס וואלטן אלע געטון משכב זכר, און וואלסט נישט געקענט גארנישט זאגן, מען וואלט געזאגט א ראיה דער און דער רבי טוט עס. דאס איז דאס גרעסטע גדלות אז ער האט זיך געטרויט צו פארטשעפענען מיט אלע אלטע הונדערטער יארעדיגע הויפן. כ'האב געהערט עפעס א מעשה, כ'ווייס נישט ווי אמת ס'איז, אז ס'איז געווען אמאל ביי א גרויסן צדיק, כ'וויל אפילו נישט נאכזאגן דעם נאמען ווייל כ'האלט ס'איז נישט אמת, און מ'האט געווארט אויף די חופה, ס'האט געדארפט זיין כ'ווייס לאמיר זאגן נעקסטן דינסטיג, זונטאג קומט ער צום מחותן און זאגט, מיין טאטע איז מיר יעצט געקומען פון עולם האמת זאגן, יעצט גייט זיין די חופה.

די מחותן'ס טאכטער פונקטליך ווען זי טובל'ט זיך? ס'איז אנבעליוועבל. און נאכדעם טאמער מאכט מען פריער די חופה, אפשר איז עס אויך א תבעוה לינשא, איך ווייס נישט. עס איז ביי מיר א גרויסער ספק. איי פארוואס יהודה און תמר וואס די טורי זהב ענטפערט דארף מען אויך ביי בועז און רות, דאס איז ווייל ס'איז שוין געווען אין איינעם במיטה, אזוי זאגט די טורי זהב. אבער דא אז מען דארף גיין יעצט שטעלן א חופה און אינעם מיטה טוט מען גיין ערשט זעקס זיבן אכט שעה שפעטער, איך ווייס איך אינגאנצן נישט צו דאס האלט אויס להלכה, פארשטייסט? דאס איז געווען דער גדלות פון אונזער רבי, מען האט נישט צוגעלאזט די אלע שייגעץ שטיק מעשות. סאו עניוועי, לעיזער בערלאנד האט גראד מסדר קידושין געווען, גאנץ פיין. ס'איז אזוי ווי אלע זיינע זאכן, אז ער מעג וואוינען מיט א מיט א מיידל און מיט אשת איש, מעג מען דאך דאס אויך. און זעסט דעם אנדערן, דעם חלבן האט מען אראפגעברענגט, חלבן טאר נישט זעהן מער מענטשן, חלבן האט אפגעפירט איין אידישע טאכטער וואס מען ווייסט דריי מאל, און ווער ווייסט וויפיל נאך, ווייל מען הייבט נישט אן ביי די פֿינף און אַכציק צו זיין א חזיר מיט אשת איש. אין טבריה איז דא א סופערמארקעט וואס הייסט רמי לוי, בקיצור א מיידעל איז געגאנגען אין טוילעט, זי איז אַכט יאהר אלט געווען, און ס'איז נאכגעגאנגען אן ארבייטער, ער גייט אנגעטוהן מיט א כיפה, און האט זי מאנס געווען, סו'ט זי יעצט, אויסער דעם וואס מען גייט אים איינזעצן, סו'ט זי יעצט פאר פֿינף מיליאן שקלים, רבותי פארקויפטס ענק נישט ביליג, מען מאכט א דיעל מיט ענק, מען געבט ענק צען טויזענט דאלער, צוואנציג טויזענט. איט'ס ווערט מאטש מאר. און חוץ פון דעם, כ'האב ענק שוין געזאגט, די לאו איז ווען א מיידעלע גייט אין טוילעט איז א פראבלעם, דער טאטע קען נישט מיטגיין אין א פרויענישע טוילעט, די מאמע קען יא מיטגיין, אבער טאמער איז נאר דא א טאטע, צו אויפן הייוועי איז דא דער טאטע, מעג ער, און מען שטעלט זיך אפ אין אזאלכע רעסט עריעס, דארף דער טאטע ארייננעמען דאס מיידעל אין די מענערישע טוילעט. דער טאטע קען נישט אריינגיין. אין א פרויענישן טוילעט, אבער דאס מיידעלע מעג קומען אין א מענערישן טוילעט. סאו די אלע זאכן דארף מען אובאכט געבן, מען דארף מיטגיין אין טוילעט, כ'האב אזא הנאה געהאט, אין קלויזענבורג איז דא ר' פישעלעס אן אייניקל, ס'איז געשטאנען אינמיטן לכו נרננה דארטן אינדרויסן און געדאווענט, פרעגט אים איינער, דו ביסט דאך א חשוב'ער מענטש, וואס טוסטו דא, דו דאווענסט דא אין די האל? זאגט ער מיין קינד האט געבעטן ער דארף גיין אין טוילעט, בין איך אריין אין טוילעט, כ'האב בודק געווען דעם גאנצן טוילעט עס איז נישט דא איינער, איך שטיי און איך וואטש און קוק ווער ס'גייט אריין, פרעגט ער פארוואס טוסטו דאס, זאגט ער וועסט אויסהערן נחום ראזענבערג וועסטו קלוג ווערן, זאגט ער איך הער אים אויס, כ'האב נאר נישט געגלייבט אז מ'פאלגט אים, העדס אפ טו יו, אזוי דארף מען טוהן. יעצט מ'האט אויך איינגעזעצט דא אין אמעריקע צוויי ברידער וואס האבן געטשעפעט קינדער, מ'האט זיי געגעבן אַכצן יאר פאר ביידע, ס'נישט נישט ברוקלין נאך, ניין ניין ס'נאכנישט טאמפסאן'ס רעזשים אבער. מען זעצט איין, מען געבט אריכות ימים. יעצט כ'האב ענק געזאגט אז אין אנטווערפן איז דא א פרשה מיט פיר בחורים וואס דער אהרן פרידמאן דער מנוול האט אריינגענומען צו זיך אין שטוב, זיי געהאלטן אפאר שעה חנוכה. בעלז האט איינגעלייגט משונה'דיגע כוחות מען זאל עס שטיל מאכן. אהרן פירער האט א קלאזעט ווי ער האט דארט אריינגעלייגט אלע זיינע חזירייקעס, ער לייגט דאס אויך דארט אריין. איך זאג נאכאמאל פאר די בעלזע חסידים, דאונט בי בליינד ענד סטופיד, עטס ווילט האבן א שיין חסידות, זאלט עטס אריינגיין דא גביית עדות, און עס מוז זיך אפשטעלן, און אז דער רב וועט זאגן מען זאל עס אפשטעלן וועט מען עס אפשטעלן, דער רב האט שוין דורכגעפירט שטערקערע זאכן פון דעם, ער האט אראפגעברענגט די עדה החרדית. יעצט תלמידי בעל שם האבן געזאגט אז די ווינטערדיגע סדרות זענען זייער ארום געהילט, אז ס'איז קאלט האט מען די סדרות אויך ארום געהילט, ס'זעהט זיך אויס ווי ס'איז שיינע מעשיות אין מצרים מיט געפארן מיט געקומען, ס'איז נאר באהאלטן אין דעם ליגט סודות איבער סודות, דער הייליגע תניא האט געזאגט אז די פרשה פון די וואך דארף געבן חיות פארן מענטש א גאנצע וואך, ווייל דאס וואס מ'ליינט דאס טוט זיך אפ אין הימל און דאס טוט זיך אפ אין זיין מזל. יעצט דער חפץ חיים האט אונז געלערנט אז ווען דער אייבערשטער פירט זיין וועלט פירט ער עס דורך ווינטן, דורך ערד ציטערנישן, דורך פלאדס, דורך אלע אנדערע זאכן. יעצט וואס איז געשען די די וואך אין פראנקרייך איז געשען א מורא'דיגע זאך, ס'איז געשען א זאך וואס איז ממש אנבעליוועבל, ס'איז דא דארט א מענטש וואס ער האט א צייטונג, ער הייסט טשארלי העבדאו, ער הייסט סטעפעני, שארבאנער. בקיצור, דער מענטש האט א צייטונג, און ווי עטס ווייסט ס'איז געשען אזוי אז די גאנצע פראנקרייך איז געווארן, ס'איז שוין היינט מסתם דא צען פופצן פראצענט מוסלימס, און אמאל אין פראנקרייך האט עטס געוואלט אריינקומען האסטו זיך געמוזט אסימילירן, זיין אזוי ווי יעדער, היינט איז דא אזויפיל אריינגעקומענע אראבער אז זיי לאכן פון דעם. זיי קומען אריין זאגן זיי זענען נארמאלע מוסלימס זענען נישט פון די ווילדע זענען נישט פון די סיקריקין אין די סוף לאכן זיי פון דיר און ס'איז דא זאלכע וואס זענען נאך נישט אריין געקומען פון אינדרויסן געבן זיי חכמה עניוועי ס'איז א גרויסע צרה דער אמת איז דער אייבישטער פירט זיין וועלט זייער אינטערעסאנט ווייל ווען די אראבער וואלטן געוואלט איינעמען מדינת ישראל דארפן זיי נישט קיין מלחמה איינער האט געזאגט א גוט ווארט מ'ווארפט באמבעס און באמבעס און באמבעס. און יעדער גייט ארבעטן, ס'קומט אביסל שניי וואס פאלט אראפ אזוי זיס און איידל, די גאנצע ארץ ישראל איז פארקריפלט, ס'איז א מורא'דיגע זאך, ווען די אראבערס וואלטן דיסיידעט אז זיי גייען צו די בחירות, זיי גייען נישט וועגן דעם ווייל זיי ווילן נישט אנערקענען מדינת ישראל, אבער זיי דארפן גיין און זאגן אונז טוה מיר נישט אנערקענען נאר אונז וויל מיר געווינען, ווען זיי וואלטן געקומען צו די בחירות וואלטן זיי געהאט מסתם פופציג אדער זעכציג קענדידעיטס אינעם כנסת, און ביפאר יו נאו איט איז עס אן אראבישע כנסת. האבן זיי דאך נישט קיין שכל, אבער דער אייבערשטער פירט זיין וועלט אזוי ער וויל. איז למעשה איז די זעלבע איז אין פראנקרייך, אין פראנקרייך איז שוין דא אזויפיל אראבער אז מ'האט פאר זיי מורא. יעצט דער צייטונג באשרייבט יעדן אראבער מיט אלע שטותים, ער באשרייבט די דזשיהאדס, ער באשרייבט ווי זיי האקן אפ קעפ, ער מאכט ליצי לצנות פון מאכמאד, ער מאכט שמוציגע קארטונס אויף אים, בקיצור ער זאגט איים נאט גענע באו פאר אלל דיס גארבידזש, דעטס איט. אין יער טווענטי עלעווען האט מען באמבעדירט דעם בילדינג ווי ער איז, ער זאל כאפן א מעסעדזש אז עס זאל אויפהערן. האט מען אים דעמאלטס אינטערוויוט האט מען אים געפרעגט, זאג מיר, איך וויל דיך פרעגן עפעס, דו האסט נישט קיין מורא, ביסט נישט אינטימעדעיטעד? זאגט ער, ניין. פרעגט מען אים פארוואס, זיי קענען דאך דיך הרג'נען. זאגט ער, צו לעבן אן א פרידאם אוו ספיטש איז אזוי ווי א ראט, א ראט האט אויך נישט קיין פרידאם אוו ספיטש. איז אזא טיף ווארט, ווען כ'האב עס געהערט, ממש איך זאג ענק, ס'האט מיר געגעבן א שטעך אין הארץ. ער איז דאך גערעכט. שטעל דיר פאר מען האט דא געמאלעסטעט יעדעס יונגל, און ס'וואלט נישט געווען איינער וואס וואלט אנגעהויבן צו שרייען רבותי רבותי מען טאר נישט, די קינדער זענען אנסעיף. איז בעיסיקלי וואלט מען געווען אז אונז לעב מיר ווי א ראט. צו לעבן ווי א ראט דארף מען נישט קיין לעבן. דער אייבערשטער האט אונז געמאכט ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים מן הציונים וויאזוי דו ווילסט. אבער נישט צו לעבן ווי א ראט, דאס האט זיכער נישט דער אייבערשטער געוואלט. ס'האט מיר ממש געגעבן א ציפ אין הארץ זיינע ווערטער. יעצט די וואך איז מען אריין אין זיין אפיס, מ'האט זיי אלע אויסגעשאסן אויף טויט, צוועלף מענטשן, ער איז אויכעט געשטארבן, ער איז אויך א וויקטים. באט זיי זאגן אלע, הי וואז פראוד אוו איט. און מ'דארף נאר האבן איינער זאל ווייטער אנהאלטן. ווייל די אראבער גייען אומברענגען פראנקרייך, אנלעס די גאנצע וועלט נעמט זיך צאם און מ'מאכט א מלחמה מיט די משוגעים, איז פינישט די גאנצע וועלט. יעצט דער אייבישטער איז א גוטער, ער איז א מאריך אף וגובה דיליה לאמיר פארשטיין, וואס האבן אידן געטוהן דא אין אמעריקע? זיי האבן געמאכט חוזק פונעם אייבישטן, זיי האבן נאר נישט געמאכט קיין קראקעטונס, קיין קארטונס, קיין שמוציג אויפן אייבישטן, און קיין לצנות אזוי ווי די האבן געמאכט אויף מחמד להבדיל, ווייל דער אייבישטער איז אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, איז ממילא נישט שייך צו מאכן לצנות און מאכן קארטונס קעגן אייבישטן, אבער צו זאגן. קעגן די תורה וואס דער אייבישטער זאגט מען מוז זיך מוסר נפש זיין, דאס איז איינע פון די דריי זאכן, איינס איז עבודה זרה, דאס האמיר יא געטון קעגן אייבישטן, מ'האמיר געזאגט פארן אייבישטן אזוי, דו ווילסט אז מ'זאל לערנען שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, און דו ווילסט מ'זאל לערנען אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא העולם, און דו ווילסט מ'זאל לערנען בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ,

אונז האבן מיר די זעלבע ליצי לצנות געמאכט פונעם אייבערשטן, פונקט די זעלבע ווי די פראנצויזן האבן געמאכט פונעם מאכמאד, דער חילוק איז נאר אז אונז האבן מיר נישט קיין נוספעיפער און אונז האבן מיר נישט קיין פיקטשער פונעם אייבערשטן אז ס'זאל זיין לויט די מושגים. און דער אייבערשטער פיומט, איך זאג ענק, דער אייבערשטער קאכט. נאר כדי ער זאל נישט אויסלאזן קודם דעם כעס אויף אונז, ער זאל עס אויסלאזן קודם אויף די עצים ואבנים אזוי ווי ער האט געטון אין בית המקדש, האט ער אונז געגעבן א פיקטשער וואס ווערט אנגערופן דעם הייליגן רמב"ן א פועל דמיוני, וויאזוי דאס גייט אויסזעהן ווען ער וועט עס אויסלאזן אויף אונז, ווייל די זעלבע זאך קען געשעהן אין ווילימסבורג און אין בארא פארק און אלל אווער, נאטינג סטאפס דיס טו העפן, ענד איטס גאנע העפן, טראסט מי, איט איז גאוינג טו העפן, ווייל ס'איז סר. צלם, דער אייבערשטער האט אוועק גענומען זיין שאטן און דאס איז וואס אונז טוהן מיר. יעצט האט דער גוי וואס ער אוינט דעם צייטונג געזאגט אז צו לעבן אן א פרידאם אוו ספיטש איז ווען אזוי ווי צו לעבן ווי א rat. הוי אומר אז די אלע רבנים אין שטאט און די אלע קלאלטיערס אין שטאט די אגודה, סאטמער אלע זענען ראטן. דעטס אלל דעי אר. זענען ראטן. עניוועי. ס'איז ראטן הייסט פארפוילט אבער זענען א rat. און איך זאג נאכאמאל, מודה אני לפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותי, דו האסט גענומען אזא מענטש וואס ער האט נישט קיין קרעדענטשעלס, ער איז נישט קיין רב, ער איז נישט קיין רעבע, ער איז נישט די גרעסטער עושר פון שטאט, ער האט נישט קיין ווארט אין שטאט, ער האט נישט קיין שול וואו צו דאווענען, און דו האסט מיך גענומען פאר א זעלנער, איך זאל מיך קענען שלאגן פארן כבוד שמים? הייליגער באשעפער, איך דאנק דיר פאר דעם אלעם, און איך דאנק דיר אויך, אז מען זעהט ברוך השם הצלחה, ווייל ווען מען זעהט נישט קיין הצלחה דאנק איך דיר דען אויך, ווייל אונזער מלחמה האט נישט צו טוהן מיט געווינען, און ס'האט נישט צו טוהן וואס ס'הייסט אין די גאס געווינען, אונזער מלחמה האט צו טוהן מוחה צו זיין אויפן כבוד שמים. איך בעט נאכאמאל די רבנים, עטס זאלטס וויסן, עטס האטס געטוהן א גרויסע עבירה. אנא, חטא העם חטאה גדולה. אז עטס נעמטס די אלע פראגרעמס און מ'לערנט נישט פונעם אייבערשטן, און נאכדעם האט עטס געטון נאך עבירות, מ'האט צוגעלאזט זנות, יעדן חזיר וויל מען זען אין די סטריט, דאס איז אויכעט איינע פון די זאכן וואס מ'איז זיך מחויב מוסר נפש זיין, און טאמער איז מען זיך נישט מוסר נפש, זאגט דער אייבערשטער איך האלט דאך דיך דא פאר א צוועק, און אז דו ביסט דיך נישט מוסר נפש, וועל איך דיך צונעמען, און דער אמת איז מ'דארף זיך נישט מוסר נפש זיין, איך הער ס'איז דא אסאך. אלזא איז אן אמת'ער. כ'הער אפילו דער פלאר, דער דר'עטליגער וואס האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, כ'הער אז אין זיין סקול געט מען נישט קיין לאנטש, און מ'מוז זיך אליינס אלעס ברענגען, און ער נעמט גארנישט פון די גאווערנמענט, תבוא עליו ברכה. כאטשיג ער איז אין חרם ווייל איך האב אים צוריקגעלייגט, און ער איז א דר'עטליגער ווייל ער האט אונטערגעשריבן אויף א מענטש אנע דעם וואס ער זאל עפעס מברר זיין, אבער העי.

מוסר השכל וואס מען דארף זיך אראפלערנען פון דעם פראנקרייך זאל מען וויסן, פיקטשער איט, גייט געשען אין פראנט פון סאטמארע בית מדרש און אין פראנט פון פאפא בית מדרש, און די גוים ווערן אנגערייצט אויף אונז, און עט די ענד אוו די דעי וויל בי פעיאינג די פרייז, אונז האבן מיר דעם אייבערשטן פארשמירט און פארשעמט אין אלע צייטונגען, און געמאכט ליצי ליצנות פון אים, און אונז זעמער דער עם קדוש, און אונז זעמער די פאר ביסל אידן וואס זענען איבערגעבליבן א אוד מוצל מאש וואס מ'האט צוריקגעשטעלט אביסל דאס אידישקייט. יעצט וועל איך צוקומען אביסל צום כשרות, כשר, מ'געט אונז שוין צו עסן כשר, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז געווען אין צייטונג פאר צוויי וואכן צוריק ס'איז דא איינער בערי, שטיינלייט, א אידישער מענטש, אן ארטאדאקס דזשו, ער האט א קאמפאני וואס הייסט Raw Deal, ס'איז געמאכט פאר סופלעמענטס פאר מענטשן וואס זענען אויף דייעט, מ'האט געטראפן אז ער האט געטשיעט די פוד ענד דראג אדמיניסטרעישן, ער האט געטשיעט אויף כשרות, ער האט געמאכט מולטי מיליאן דאלערס. רבותי ס'איז א טיים מען זאל דאס אויפהערן ווייל דאס וועט נישט גוט שטיין פאר אונז. יעצט וויל איך רעדן אביסל פון אהרן שחיטה. האט נישט אריינגעלאזט לייכטאג דעם רב, דער אמת איז אזוי האט מען זיך שוין געפירט מסורת, נישט אריינגעלאזט קיינעם, מיר האט אמאל דער סאטמארע דיין געזאגט א סוד אז ער איז קיינמאל נישט געווען ביי די שחיטה, פרעג איך אים וויאזוי געט איר א הכשר, איך האב דעמאלטס ארום געשריבן פאר אלע רבנים א בריוו, דעמאלטס האב איך נאך נישט געהאט קיין האטליין, דעמאלטס האב איך נאך געשריבן בריוו, און עס איז אנגעקומען די בריוו, און מען האט געפרעגט דעם דיין צו עס איז אמת, זאגט ער יא, מען לאזט אים נישט אריין, פרעגט מען אים וויאזוי געסטו א הכשר, האט ער געזאגט ממליחה ואילך, האט ער ארויסגעשטעלט א צעטל אונטערן רעדזשיסטער וואס מען האט אראפגעריסן. אונז לעבן מיר ווי די ווילדע צעלאזטע הינט, רעד מיר זיך איין מען עסט כשר'ס און דערווייל איז אלעס טרייפה. יעצט וויל איך ענק זאגן וואס עס גייט פאר ביי אהרן אין שלאכט שטיבל, אז דער עולם האט אויפגעהערט צו קויפן פלייש און מען מוז אריינלאזן דעם רב. יעצט וועל איך ענק זאגן, דער רב האט שוין נישט קיין ווארט, דער לייכטאג ער האט דעם זעלבן ווארט ווי איך, איך מיטן האטליין האב נאך מער ווארט ווי ער, ווייל קודם וועט ער נישט וועלן זיך צוקריגן און ס'איז פרנסה ער דארף חתונה מאכן קינדער, און ער וועט מוזן פארקוקן, איך וויל וויסן פארוואס ס'איז נישט דא א ליסט פון יעדן רב פונקטליך וואס זענען די קולות, וואס זענען די חומרות, וויאזוי מען איז בודק, ווען מען איז בודק, אמאל האט א שוחט צוזאמגעשטעלט פון אלע פיר שלאכט שטיבלעך פונקטליך יעדער ווי ער איז מיקל און ווי ער איז מחמיר, איך האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג, איך האב עס ארומגעשיקט דעמאלטס פאר די רבנים, פארוואס זאל דאס נישט זיין, ווער טראסט היינט אהרן טייטלבוים, ער איז א וועלטס גנב פונקט ווי יעדער, און ער האט מענטשן בעלי בתים.

ער האט א ספר תורת הקנאות שרייבט ער דארט אזוי אויף פעידזש פֿינף און פֿערציק, קבלת עדות בירושלים במותב תלתא בי דינא כחדא הוינן זעמיר געזעסן אינאיינעם דריי מענטשן ואתא לקדמן החכם הכולל ר' משה חביב איש ספרדי והעיד בתורת עדות האט ער געזאגט אזוי,

המתיר אסור. יעצט ברענגט ער דארטן, ס'איז געווען איינער אברהם יצחקי, ער איז געווען א ראש בית דין ביי די ספרדים אין ירושלים, ער האט געהערט פון זיין רעבין פון ר' משה גאלאנטע, ער האט געזאגט מתחילה פון אנפאנג לא הייתי מבזה לשבתי צבי ימח שמו, אף על פי שלא הייתי מאמין בו, אבער זאגן ימח שמו האב איך נישט געוואלט, שפעטער אז כ'האב געזען אז שבתי צבי האט זיך אונטערגעשריבן אני השם אלקיכם שבתי צבי, דער ארויסגעשריבן דעם השם השם דעם הווי' אזוי ווי מען מ'טאר עס נישט ארויף שרייבן איז בין איך עם מחרים יעדן טאג. יעצט זאגט דארטן ווייטער דער הייליגער עמ ד וויאזוי איז צוגעקומען די אלע זאכן אז מען קענט אראפפירן אזויפיל מענטשן פון כלל ישראל זאגט ער ווייל ס'איז דא א מדרש וואס דער מדרש זאגט ויצא מבת ציון זאגט דער מדרש היו גדולי ישראל רואין דבר עבירה אידישע קינדער האבן צוגעקוקט א דבר עבירה והפכו פניהם ממנו, זיי האבן זיך אוועקגעדרייט, הע, איך דארף נישט זיין דער גוטער, דער דער שלעגער און אזוי ווייטער. אמר להם הקדוש ברוך הוא, זאגט זיי דער אייבערשטער, תבוא שעה ואני עושה לכם כן, ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען איך גיי מיך פון ענק אויכעט אוועקדרייען דעם קאפ, איך וועל זאגן איך ברויך גארנישט טון. און אין אבות דרב נתן, פרק כ"ט, שטייט אזוי, הערט ווערטער פון אבות דרב נתן. מפני מה מתים תלמידי חכמים בלא זמנם, זיי זיצן דאך און לערנען תורה, פארוואס שטארבן תלמידי חכמים פאר זייער צייט? מפני שהם בוזים בעצמם, ווייל זיי מאכן זיך אליינס ביליג, פארוואס שאינן נוקמין ונוטרין כנחש על דברי תורה ויראת שמים. איר הערט וואס דא געשעהט מיט די אלע מענטשען שטארבן אזוי יונג, זענען דאך וואוילע אידן, אה, זענען נישט נוקמין ונוטרין כנחש על דברי תורה. יעצט ר' חיים סופר שרייבט אין זיין ספר. און ס'הייסט שערי חיים, דף ו' איז עס, שרייבט ער אזוי, אוי מיום הדין ואוי מיום התוכחה, וויי איז עס וועט קומען די צייט, עת מועד לכל חי, ווי יעדער מענטש גייט דאך ווי ער גייט, וכי יפקד השם על מעשה אנוש ועל פעולת אדם, שיחופש וימצא כתוב, א מענטש וועט ארויפקומען אויף יענע וועלט וועט מען זאגן צדיק זה, חילל שבת, קומען ארויף גרויסע צדיקים, דער צדיק. מחלל שבת, חסיד זה עבר על נידה, ירא שמים זה עבר על נבילה טריפה ושעטנז, קדוש זה עבר על אשת איש, וישתוממו כל אנשי אמונה, דארט אין די אלע מענטשן וואס זיי קענען דעם צדיק פון די פון די וועלט זענען געווען מיטן זעהן זיי אויף יענע וועלט זאגט מען אים אויף אזאלעכע זאכן און טוט אים איינגרייפן אזאלעכע זאכן וישאלו זיי פרעגן דעם אייבערשטן איך פארשטיי נישט הלא הצור תמים פעלו דא איז דאך אלעס אמת וואטס גאואינג אן?

זענען ארויסגעגאנגען מיליאנען מענטשן לתרבות רעות אינדערהיים אין זיינע צייטן, סאו רבותי ס'איז געקומען די צייט ווען אונז טאר מען מער נישט שווייגן, ס'גייט פאר הענקי פענקי'ס אין די שחיטה, יעדער האט מורא צו רעדן, אבער איין זאך איך זאג פאר יעדן, רעדן דארפסטו נישט, אבער דו מוזט נישט קויפן די פלייש ביז מען פארעכט נישט אלעס, מען איז געגאנגען יעצט האט זיך געטון א גאנצע מעשה, מען איז געגאנגען. מען האט ארויסגעווארפן א משגיח, מען האט צוריק געווארפן א משגיח, איך בין נאך נישט זיכער די גאנצע זאך, איך ווייס נאך נישט וויפיל איך טראסט דעם משגיח, איך ווייס נאך נישט וויאזוי ער איז אין די פארטיי איינגעפעדעמט, און איך וויל רעדן אביסל וועגן די שחיטה אויכעט, צו ער האט תשובה ווען מען דארף דאס אויך מתקן זיין. אונז ווייס מיר אז איינע פון די זאכן פארוואס מען איז אויסגעלייזט געווארן פון מצרים איז געווען וועגן שלא שינו שמם, לשונם און לבושם, שלל, דאס איז די דריי זאכן, שמם מיינט די נאמען, לשונם מיינט די שפראך, מען האט גערעדט א אידישע שפראך, לבושם, אז מען האט זיך נישט געטוישט די קליידער. יעצט זעמיר ווען אברהם אבינו האט געשיקט זיין שמש אליעזר זאל גיין ברענגען א כלה פאר יצחק, איז האט ער זיי געשיקט שמלות און קליידער. פרעגט דער הייליגער בעלזער רב, ער האט דאך נישט געוואוסט וועם ער גייט טרעפן, ווי אזוי האט ער געוואוסט וואס פאר א סייז קליידער אז מען זאל שיקן? זאגט דער הייליגער בעלזער רב, ער האט נישט געשיקט קליידער פאר איר זאל פיטן, ער האט געשיקט קליידער צו ווייזן אזוי גייט מען אנגעטון ביי אברהם אבינו אין שטוב, די סייזעס וועט מען שוין צופאסן פאר איר, אבער מען איז געגאנגען אינגאנצן צוגעדעקט און. לאנגע קליידער אזוי ווי עס דארף צו זיין. עניוועי, אונז וויל מיר דאך דער אייבערשטער זאל אונז אויכעט אמאל אויסלייזן פון דעם גלות, אונז דארפן דאך אויכעט שלא שינו שמם לשונם לבושם. באט, לענינינו, וואס איז דאס לשון שמם לשונם לבישם? כ'האב ענק געזאגט, פאר צוויי וואכן צוריק האט א איד א גרויסע פעקטארי וואס ער מאכט זאכן פאר דייעט, און ער האט אריינגעלייגט ליגנט, ער האט געשריבן אויפן מעניו אז ער לייגט דאס און ער האט נישט געלייגט אויף די אינגרידיענטס, סאו. דארף מען זיך טוישן יעצט דעם נאמען, ס'הייסט דער רבי וואס טראגט די גאנצע שטאט, און נאכדעם איז לשונם, לשונם מיינט מען די שפראך, ס'קומט אריין אמאל א גוי זאגט מען שטילערהייט אויף אידיש אה אה אה נישט משלנו קענסט אה אה אה באגנב'ען ט ה, און נאכדעם איז דא לבושם, ס'דא די וואס זיי גייען אין דזשעיל האבן אזא ספעשל פראפערטי אוו יו עס יונייטעד סטעיטס גאווערמענט אזאלעכע רויטע בעגס וואס זיי טוען אן, מען דארף וויסן. אז מ'איז אין גלות, און ס'איז דא אבליגעישאנס וואס א איד איז מחויב די צו טוהן אין גלות. דאס וואס די רבי האט געפייערט אויף די שלש שבועות, וואס די רבי האט געבויעט זיין גאנצע שיטה, איז נישט נאר די שלש שבועות, שלא יעלו שלא ימרדו באומות מיינט מען אז מ'זאל נישט, איך ווייס, אנהייבן אויסצושיסן גוים. שלא ימרדו באומות איז מ'זאל, דינא דמלכותא דינא, איר'ט קוקן יעדן ספר וואס איז געדרוקט געווארן אינדערהיים שרייבן זיי אריין אז דאס וואס מ'זאגט אויף עכום אז מ'מעג זיי פיינט האבן מיט אנדערע זאכן מיינט מען נישט די עכום וואס אונז וואוימער מיט זיי היינט מ'מיינט די ווילדע גוים וואס האבן געהארגעט אידן ווייל זיי האבן געהאלטן אידישקייט א איד האט זיך גערעכנט מיט דעם אז ער טאר נישט זיין קיין מורד באומות יעצט אז מ'טוט אלע מינע טרייפענע געשעפטן מיט גניבות דאס איז מרידה באומות. יעצט, אוודאי, דער גוי האט נישט ארויס דעם אידישן בודזשעט, ער האט דאס נישט ארויס, ער כאפט נישט אז בשעת ווען דער גוי צאלט פאר זיין טרייפע פלייש א דאלער פופציג א פאונד, צאלן מיר אונז זיבן דאלער א פאונד, ער כאפט נישט אז די שכר לימוד קאסט געלט, למעשה מען האט זיך שוין אנגעהויבן מסביר צו זיין, און היינט איז שוין דא סקול וואוטשערס, ס'טוט זיך, ער הייבט שוין אן צו פארשטיין אז פרייוועט סקולינג איז נישט קיין פיקניק, איז צוביסלעך גייט עס שוין. צו צושטייער מיט אנדערע זאכן, מען געט טעקס קרעדיטס, אבער אוודאי א אידישער בודזשעט איז אנדער ווי אנדערש ווי א גויאישער בודזשעט, אבער דו טארסט עס נישט וועגן דעם אויסנוצן צו גנב'ענען און טון אלע מיני שווארצע זאכן. איך זאג נישט אז מען מעג טון, אבער אמאל א קלייניקייט, מען טוט, מען דרייט, אקעי, עס איז נישט עקסעפטעד הלכה'דיג און עס איז נישט עקסעפטעד על פי דינא דמלכותא דינא ווען מען כאפט איז ווערט א חילול השם, אבער. דעיס קען מען זיך אמאל אביסל מורה היתר זיין, נישט אז ס'איז א היתר, אבער צו גיין אפגנב'ענען דעם גוי, צו אפילו אפגנב'ענען דעם איד, דעיס אלעס מעג מען טאקע? סעקשועל אביוז טאר מען נישט זאגן פארן גוי ווייל ס'איז א חילול השם, איך הער דעי בויך סברה. עה, וואס איז מיט אלע אנדערע גניבות און גזילות וואס יעדער איינער טוט? און די גרויסע נאמבערס, איך רעד נישט קליין אביסל, איך רעד די גרויסע נאמבערס, מ'גנב'עט און מ'ראבעוועט. שלא שינו שמם לשונם לבושם שלא שינו שמם איז דא נאך א זאך. אהרן טייטלבוים איז אריינגעקומען מיטן גרעסטן שוואונג אז ער גייט געבן כשר'ס פאר אידן, ער כאפט נישט מען קען נישט געבן קאמערשל כשר'ס, דער איז נאו סאטש ענימעל, ס'איז נישט דא אזא זאך. ס'איז דא א תשובה פון באטערער רב אז ער האט געפרעגט דעם רעבן זכרונו לברכה, ס'איז געדרוקט אין דעם רעבן'ס תשובות אין דברי יואל, אז עפעס א פאבריק, מען דארף אנהייבן מיט אפאר קולות, זאגט אים דער רבי, זאלסט וויסן א כלל, יעדער ערליכער איד עסט נישט פון א פאבריק, ער ווייסט אז דאס איז פול מיט קולות, און דו קענסט נישט מאכן כשר'ס פאר גאנץ אמעריקע, און עספעשעלי נישט פלייש, ווייל פלייש איז זייער הייקל, ס'איז זייער א עקספענסיוו אייטעם, מיט די שחיטה, מיט אלעם. און ס'איז אן אלטע קראנקייט נאך מקדמת דנא, נאך פון יארן יארן, אז מ'האט געמוזט אויף דעם מאכן אזויפיל ריווח אז מ'זאל קענען אויסהאלטן דעם ראש הקהל מיטן רב, מיטן שמש, מיטן טוילעט פוצער, מיט אלע. איז במילא ווייסט מען אז דאס דאס איז געמאכט מאת זובחי הזבח, ס'איז א פסוק אז מ'האט עס געגעבן פאר די כהנים, היינט געט מען עס פאר די קהילות, סאו מ'ווייסט שוין נישט קיין ענדע. עניוועי, למעשה. איז אהרן איז אריינגעקומען ער געט אונז שחיטה מהודרת שלא שינו שמם, פארוואס איז שלעכט געווען מיעל מארט? ס'איז די זעלבע חאזעריי ווי מיעל מארט ס'איז גארנישט בעסער ס'איז די זעלבע קאמפאני די זעלבע שוחטים איז ווי איז ער געקומען צו טוישן דעם נאמען פון מיעל מארט אויף מהודרת? מ'האט אונז פארפאפט איך האב געזאגט די גאנצע צייט ס'קען נישט זיין אז ס'זאל זיין כשר און מ'שחט אין קרית יואל כשר ווייל. ווען ס'איז געווען דער ביטערער אומגליק מ'האט געשאכטן מאסקאווע דאק בין איך ארומגעגאנגען און כ'האב געפרעגט די בעלזער אידן האבן דארטן א מענטש וואס ער וואוינט א גאנץ יאר יעדע וואך גייט ער ארויס אויף פיר פינעף טאג א וואך ווייל ער וואטשט די בעלזער שחיטה ווייל בעלז שעכט אויך אין קרית יואל אין אויכעט איז דא דארטן די אלע אנדערע, איך פלעג נעמען דורך פאפא, זי שעכט מאנטיג, זיי לייגן ארויף א סטיקער, האב איך געפרעגט די אלע שוחטים, נעבעך ס'איז געשען דער אומגליק מיט די מאסקאווע דאק, האב איך געפרעגט, איז דא איינער פון די אלע בעלי מכשירים וואס האבן דאס געכאפט? וויאזוי מ'האט געכאפט די מעשה מיט די מאסקאווע דאק גייט אזוי, ס'איז געווען רב יצחק שטיין, איז געגאנגען שעכטן קאטשקעס, דאק, און ער איז אנגעקומען אין בית השחיטה, ס'איז געווען דארטן שוחטים גרייט צו שעכטן, אבער ער האט עפעס געזען אז דאס איז נישט די ריכטיגע קאטשקעס, ווייל קאטשקעס מאכן א גרויסע נויז, מ'זאגט אייביג א משל אז פרויען רעדן ווי קאטשקעס, וואס עפעס קאטשקעס, ווייל ביי די קאטשקעס איז דא א גרויסע נויז, און דא איז געווען זייער שטיל, האט ער געזען עפעס טויג נישט, האט ער גראד אפגעקאלט דעם סופלייער, זאגט ער אים יא דאס איז מאסקאווע דאק. ס'איז אן אנדערע מין קאטשקע, און ער האט שוין געוואוסט פון די תשובות ספרים אז אויף דעם האבן שוין אלע גדולי הדור געזאגט אז דאס איז נישט פון די מסורת און ס'איז נישט כשר, האט ער געפרעגט דעם האלסעילער וואס עפעס האסטו מיר דאס געשיקט? זאגט ער וואס הייסט קרית יואל נוצט דאס כסדר און קיינער קאמפלעינט נישט? איז מען געגאנגען און דער רב שטיין האט אפגעקאלט דעם רב פאלאטשעק וואס ער גיבט דארט א הכשר אין קרית יואל, און ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן וואס ס'גייט דא פאר און זאלסט נישט נכשל ווערן. נו אזוי ווי סאטמאר קען דאך נישט גיין ראנג, זענען זיי געגאנגען זיי האבן געזאגט ניין זיי שעכטן די כשר'ע, און סוף איז מען געגאנגען און מען האט עס געזוכט צו קויפן צו שיקן צו טעסטן, און דערווייל האבן זיי עס אראפגענומען פון די שעלפס, ס'איז נישט געווען צו באקומען. שפעטער נאך אפאר טעג איז עס ווידער ארויף אויף די שעלפס עולה על שולחן מלכים. און מ'איז געגאנגען מ'האט געשיקט אה צו טעסטן אין א לעבראטארי און מ'האט געקויפט אביסל פון די סחורה מ'האט געקויפט איינס און מ'האט געזעהן ס'איז טאקע מאסקאווע ס'איז אנדערש און ס'איז טאקע די ריכטיגע נישט כשר'ע האט זיך אנגעהויבן א שערוריה צווישן די רבנים און ר' חזקל רוט מיט רב שטיין האבן ארויסגעגעבן א קול קורא אז מ'טאר די מאסקאווע דאק נישט נוצן. יעצט למעשה, אזוי ווי סאטמאר קען דאך נישט מאכן קיין טעות, איז למעשה זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געזאגט אז זיי האבן געהאט די כשר'ע און זיי גייען אויך שיקן אין א לעבראטארי און ס'איז קיינמאל נישט צוריק געקומען קיין רעזאלטס, אבער פאר רב שטיין איז יא צוריק געקומען רעזאלטס אז דאס איז מאסקאווע דאק. מ'האט גענומען ר' קעצל, דער וואס האט ארויסגעגעבן א ספר דבש וירח, האנימון, דער ר' קעצל, ער איז געגאנגען מ'האט איהם אפגעקאלט דו ביסט דאך דער בעל מכשיר וויאזוי האסטו דאס צוגעלאזט, זאגט ער אה מ'האט שוין געמאכט א ריקאל, פרעגט איהם יענער א ריקאל, האסט דאך צוריק געלייגט א וואך שפעטער, האסט דאך געמאכט א ריקאל נאר ווייל מ'האט זיך געשלאגן מיט דיר, האט ער געזאגט מ'רוב פוסקים האלטן דאך אז ס'איז כשר, פרעגט איהם יענער און ווער זענען די רוב פוסקים, האט ער אויפגעהאנגען דעם טעלעפאן, גיי ברעך קאפ. דאס איז געווען די פרשה פון די מאסקאווע דאק פון די הייליגע טשיקן פון די שחיטה מנחת און שחיטה מהודרת. אבער איך פרעג צו עס איז געווען א רב וואס האט געוויסט פון וואס מען רעדט דא? איז נאך היינט דא א רב א מכשיר וואס ער ווייסט וואס דאס הייסט מאסקאווע דאג? שטותים! האב איך געפרעגט, איז געגאנגען יעדער איינער און ער האט געקאשערט דעם קרית יואל בית השחיטה ווייל אויב ס'איז געווען. נישט לפי המסורה, און ס'איז טריפה, דארף מען דאך עפעס טוהן מיט די אלע מעסערס וואס מען האט דארטן גענוצט, און מיט די טישן וואס מען האט גענוצט. האט איינער דאס געקשר'ט? זאגט מען ווי, וואס, ווער, קיינער ווייסט אפילו נישט וואס דער רעדט, טענו לו בחיטין והודה לו בזכר קדשו זי ע צי מען, מען ווייסט אינגאנצן נישט וואס מען רעדט. סאו בקיצור, האב איך יעצט א פראבלעם. אויב אונז פארלאז מיר זיך קומט אויס די בעלזער אויף די בעלזער שחיטה און די אנדערע קלויזענבארגער שעכט אויך דארט פארלאזט זיך אויף זייערע רבנים נו ווער פירט באמת די שאו הו רילי נאוס וואטס גאוינג אן דער און פאר אלט נישט אלט קיין האב איך שוין געזאגט אין אמעריקע דערווייל עז איי סי איט איז נישט דא געהעריג א כשר פלייש ס'דא וואס מ'גייט שעכטן צו מיסטער קאהן למשל דאס וואלט געווען עקסעפטעט אבער ער איז א דיסטריביוטער פון אנדערע פליישן אויך, מוז מען דארט שטיין בשעת מען שעכט, מען זאלצט עס און מען טראגט עס אהיים, און נאכדעם דארף מען זיך נאך זארגן צו איינערס מאסקאווע דאק האט נישט טריפה געמאכט דארטן די סקעילס מיט די אלע אנדערע זאכן. ס'איז, אונז לעב מיר אין אזעלכע צייטן ווי אונז וואלט מיר געקענט זיין זייער וואויל ערליכע אידן אפגעהיטן, נאר ליידער די רבנים זענען אזעלכע שמוציאנס אז זיי לאזן נישט. סא אהרן האט א שחיטה האט זיך געעפנט א סופער פאוער א מוראדיגע שחיטה וואס מען רופט עס מהודרת הערעסייער סאיז א מיעל מארט ברענטש און אהרן וויינשטאק האט עס אים צוגעלאזט צו טוהן ווייל ער האט מורא געהאט ווען נישט וועט ער אים אינגאנצן אומברענגען ווייל ער האט דעם עולם און מהאט סעילס לייט וואס זיי פארן ארום אין אלע עקן פון אמעריקע. ווי איך קום אן זעה איך שחיטה מהודרת קרית יואל, ס'האט באקומען א נאמען שלא שינו שמם לשונם לבושם, זיי האבן יא משנה געווען דא דעם נאמען און מען רופט עס מהודרת און דער עולם פאלס פאר איט. און יעצט האבן זיי געהאט א גאנצען פראבלעם מיטן רב המכשיר, זיי האבן אים נישט געוואלט אריינלאזן, אזוי ווי מען האט דעם דיין קיינמאל נישט אריינגעלאזט ר' חיים מנשה פרידמאן, און דער עולם האט אויפגעהערט צו קויפן, ס'איז נישט געווען קיין פלייש צו באקומען, בקיצור מען גייט אים יא אריינלאזן. סא איך זאג דיר א וואורד אוו עדווייס, מען גייט דיך נישט פרעגן עניוועי, דו'סט מוזן שטיל זיין, עז טיים גאוס אלאנג דו'סט דארפן דעם טשעק, דו'סט מוזן שטיל זיין, די אלע מלחמות איז גוט אויף א טאג צוויי, כ'האב געזען ווען דוד שווימער אין די עדה החרדית איז ארויס געגאנגען האט ער נישט קיין ברויט צו עסן אין שטוב, מען דארף אים צאם שטעלן, ער האט גארנישט, און ווי לאנג קען זיך א מענטש אזוי פלאגן? נישט צו לאנג, איז במילא. ס'שטינקט הינטער די גאנצע זאך. און מענטשן אה דער צדיק הדור רבינו הקדוש הרב הקדוש און שוין, און מיט דעם האט זיך עס אנגעהויבן מיט דעם ענדיגט זיך עס. בעיסיקלי וואס ער האט געטון איז די זעלבע וואס זיין טאטע, מכשיל געווען מיט נבילות וטריפות די גאנצע שטאט. נאר דער חילוק איז אז ער האט געטוישט דעם נאמען. דער עולם זאל וויסן מען עסט טרייף. כעת ס'איז דא א פרשה אין לעיקוואוד וואס א טאטע א בעלזער אינגערמאן האט געגעבן זיין זון אין פאבליק סקול מען האט אים אנגעמאקלט אין א חדר און ער האט אים ארויסגענומען פון די חדר ער האט אנגעזאגט יעדן אז מען זאל קיינעם נישט קיינער זאל אים נישט אננעמען האט ער אים געגעבן אין פאבליק סקול ער האט זייער גוט געטון. יעצט דארף מען צוברענגען נאך צען חברה און זיי מאכן אן אייגענע קלאס גייען אויסלערנען די רשעים, די גאנצע רשעות וואס האט אנגעהאלטן אלע יארן איז ווייל מען האט זיך פארלאזט אויף יענעמס צדקות, זיך פארלאזט מ'וועט נישט גיין מסר'ן פאר די רעגירונג אז מען ווארפט ארויס קינדער, זיי האבן נישט געהאלטן אז מען וועט גיין מסר'ן און זאגן אז יא די זאלסט וויסן אז ס'איז אן אומגליק מען מאכט משכב זכר אלע מלמדים טוען דאס, זיי האבן איט וואז אוט אוו דעיר קוועסטשען אז דאס קען נישט געשען פארוואס? זיי האבן זיך גראד צוזאמגעזעצט דארטן דעם מ ל דעם קלאר, הערשל קלאר, מיט די פאר משוגעים מיט רבנים, מאך א חרם, הע! א חרם, סא יעצט בין איך אין חרם, איז יעצט וואס? ווי פארט עטס יעצט? דער טאטע וויינט אז מען נעמט נישט אן זיינע קינדער אין ערגעץ, האב איך אים געזאגט טראג אים אין פאבליק סקול, האט ער אזוי געטון, יעצט דאס איז דער חילוק וואס מה בין בני לבן חמי, מען זאגט א ליטוואק האט א צלם אין הארץ, דארט איז נאכנישט דא דער תלמוד תורה וואס זיי ווילן זיך ברעכן, און דא אין ווילימסבורג ווען איך האב געגעבן אן אייניקל אין פאבליק סקול, אין ווייניגער ווי צוויי שעה האבן פיר תלמוד תורה'ס צוריקגעקאלט, יעצט פארוואס דאס איז אזוי כ'ווייס נישט, מסתם מאכן זיי דא פון די באורד אוו עדיוקעישאן מיליאנען, און קען זיין זיי מאכן דארט אויכעט, נאר זיי האלטן נישט אז ווייל זיי האבן נישט אנגענומען א קינד וועט מען זיי עס צונעמען, און זיי וועלן זיך אויסלערנען מען וועט עס זיי צונעמען, יא זיי גייען זיך אויסלערנען, דאס רשעות קעגן כלל ישראל מוז זיך ענדיגן. און אונז האב מיר נישט קיין מורא צו מסר'ן, אונז האלט מען נישט אז דאס הייסט מסירה, ס'איז געלט וואס די גאווערמענט געט פאר קינדער וואס אפילו זענען אביסל שוואך, אביסל צוריק געבליבן, איז געט מען זיי זיי זאלן האבן אן עדיוקעישן, און עטס גנב'עטס עס צו, ס'איז געקומען א קץ כל בשר בא לפני, אונז וויל מיר עס נישט מער. יעצט איך בין ענק אייביג מסביר וואס פאר א מיאוס'ן נאמען אונז טראג מיר אין די גאנצע שטאט, די קעש טשעקינג אין ווילימסבורג איז צוגעשפארט, פארוואס האט ער צוגעשפארט? ווייל די בענק. האבן מורא פאר אידן. איינפאך און גראד, זיי האבן מורא. א איד איז היינט א חפץ חשוד. געווענטליך זענען זיי דאס וואס מ'קעשט טשעקס פון טויזנטערס און פון צענליגע טויזנטער ס'איז אלץ שווארץ געלט. און טאמער חלילה בלייבט די טשעק קעשינג סטאק, דעמאלט בלייבט די בענק סטאק, ווייל די טשעק קעשינג קען גיין בענקראפט, די בענק קען נישט גיין בענקראפט. עס קומט אויס אז דאס איז געזאגט געווארן פאר די בענק, איז במילא האבן זיי מורא, און אזוי ווי זיי האבן מורא, איז לאכן זיי זיך אויס, זיי ווילן נישט מער האבן די ביזנעס, א ציגאנערישע דזשיפסי ביזנעס, און זיי ווילן עס נישט, אויסער דעם וואס עס איז דא אלעס עלעקטראניק היינט, אבער א חוץ פון דעם, זיי ווילן עס שוין נישט מער, די בענק וואס זיי האבן, זיי האבן נאכנישט ארויסגעווארפן, עס איז דא טשעיס האט עס שוין יא ארויסגעווארפן, מען ווארפט היינט ארויס יעדן. דאס איז וואס איך טריי צו זאגן רבותי, אזוי ווי מען בעט זיך אזוי שלאפט מען, די וועלט זאגט אז מען לייגט זיך שלאפן מיט הינט שטייט מען אויף מיט פליי, סאו טריי טו סטרעיטן יור סעלף אוט. יעצט ס'איז דא א מאדעל פריזנער און ס'איז דא חיות פריזנערס, למשל הערט אויס א מורא'דיגע זאך. ס'איז דא דער דאסקעלאוויטש, אים טראגט מען שוין אין די פיפטע אדער אין די זעקסטע פריזן, ער האלט אין איין גיין, ער איז א איד, א איד דארף דאך גיין מ"ב מסעות, גייט ער נעבעך ארום, נאך א פריזן און נאך א פריזן, יעצט נישט לאנג צוריק האט מען אים ווידער געטרענספערט, אזוי זעה איך אויף די טמא'נע כלי, אפשר וועגן דעם טאר מען נישט האבן א טמא'נע כלי, איז. מען האט אים געטרענספערט צו עפעס א שטאט, איך קען אפילו נישט נאכזאגן דעם נאמען, ס'איז SHAWANGUNK, שטעל דיר פאר וואו דאס איז, מען האט אים דארטן אריינגעטראגן אהין, מען האלט אים אין איין טראגן נאך און נאך, פארוואס מען טראגט אים, איז דא צוויי פשוט'ע זאכן, אדער ער זאל מוציא זיין ניצוצין איבעראל, אזוי ווי די אידן זענען געגאנגען אין די מדבר פערציג יאר, אדער מסתם ביהעיווט ער נישט, מסתם טאטשט ער, מסתם האט ער פארגעסן אז ער איז אין דזשעיל. און דעם האבן מיר אונז געוואלט האבן זייער וויכטיג אין די גאס און מען האט זיך געשלאגן דערויף. און דעם האט פאפא רוב נישט געבן א גט פאר די פרוי, איך זעה די פרוי כסדר אין די גאס, דאס קינד וואקסט נעבעך גרויס, ער וואקסט ווילד אן א טאטן, און ווען ער וועט ארויסקומען וועט זיין א סכנה, ער איז גענוג גרויס אז דער טאטע זאל מיט אים מאכן זנות. און ס'איז אן ערנסטע פראבלעם, איטס סיריעס עז סיריעס קאוד בי, און דער עולם וויל נאכאלץ נישט פארשטיין אז אונז מוז מיר האבן א סיסטעם, אונז האבן נישט קיין סיסטעם, אז א מענטש דארף העלפ, אז א בחור דארף העלפ, אז א אינגערמאן דארף העלפ, אז א קינד דארף העלפ, די קומען, מ'האט אפאר סלאטס, מ'געט זיי, אבער דאס איז נישט קיין סיסטעם, ווייל נאכדעם דארף מען זיך נאך שלאגן מיט די באהערדע, און מ'וועט נאך אינטימידעיטן די עלטערן, מ'דארף צוזאמזעצן א געהעריגע קאמיטעי. און נישט קיין רבנים, דעם טאג וואס א רב קומט דארט אריין, נעם אריין מנשה פיליפ און ער וועט דיר ווייזען פונקטליך וואס דאס הייסט משכב זכר און מיט וועם ער האט שוין אלץ געמאכט, אין שאפראן האט ער דאך אפגעהארגעט שאפראנער רב ס' זין אויך, ער איז פון די בעסטע מגיד שיעורים געווען, ער איז א ידען מופלג, און מ'האט אים ארויסגעווארפן, ער האט געפאטשקעט בחורים אין שאפראן, און היינט איז ער א דיין.

די פאליס איז צוהארגעט, זיי זאגן זיי האבן געגעבן ווייניגער טיקעטס, זיי זענען אויף א סלאו דאון יעצט, א מחיה. עניוועי, סאו וויאזוי זעט אויס היינט דבלאזיאו? זעט אויס ווי א פול. יעצט ווען ברוך מרדכי האט געוואקט פריי, וויאזוי האט ער דעמאלטס אויסגעזען? ס'איז געווען אלעס פון די הויכע פענסטער. ער האט זיכער געגעבן, זיינע קינדער האבן זיכער געגעבן בלאזיאו אויך אפאר טאלער. און אלעס האט זיך אנגעהויבן מיט איין פעקל ציגרעטלעך. וואס מייקל בראון האט געגנב'ט פון פערגוסענס אין א סטאר, און אזוי ציעט זיך עס. איך זאג, די וועלט איז אזוי אנסטעיבל, מען באפאלט דאך שוין גוים אויך, און די גאנצע וועלט האלט מיט אז מען האט נישט געטארט באפאלן דעם צייטונג שרייבער ווייל ס'מוז זיין פרידאם אף ספיטש און פרידאם אף פרעס, איז די גאנצע וועלט איז אנגעברויזט. זאג איך אזוי, אונז זעמיר אידן, אונז ווייסמער אונז זעמער אין גלות, דער אייבערשטער האט אונז צוגעזאגט ער וועט אונז אויסלייזן, דאס מוז מען דורכגיין חבלי משיח, אקעי, זעמיר נישט סטעיבל. מארגן קען די זעלבע געשען מיט די אייסיס חברה אין ווילימסבורג און אין בארא פארק, ווייל זיי האבן ארויסגעגעבן יעצט א באפעל אז אויב דו ביסט אייסיס קום נישט דא אויף סיריע דיך שלאגן, דארט ווי דו ביסט האק קעפ, דארט ווי דו ביסט שיס. רבותי ס'איז צרות, ס'איז אזא מלחמה וואס איז נאכנישט געווען קיינמאל, אן אינטערנעל וואר. יעצט אונז אידן האמיר א האפענונג. דער עוורידזש אמעריקאנער גוי צו דער יוראפעישער גוי, אויף וואס קוקט ער ארויס? ס'ווערט ארגער פון טאג צו טאג? ווי וועט ער אנקומען? מ'האט צוגענומען די פרידאם פון די מענטשן? אפאר משוגעים? ס'איז דא נארמאלע מוסלימס וואס זיי לערנען דעם קוראן אזוי ווי זיי ווען מ'זאגט איט שוּד מעיק סענס, אבער ס'איז דא משוגעים. און די משוגעים די גייען אומברענגען די וועלט, אה, און זיי האבן געלט, זיי האבן אלעס, קענסט זיי נישט סענקשענען שמענקשענען, זיי דעליווערן בעגס מיט קעש, זיי האבן נישט קיין בענק וואס זיי טראסטן, סאו רבותי מען דארף זיך צוזאמען נעמען, ס'איז גרויסע צרות און גרויסע פראבלעמען, און איך זאג אייביג, עטץ האטס געוואלט האבן אז די קינדער זאלן זיך קענען דרייען נישט רואיג, האב איך ענק דעמאלטס געזאגט, דער אייבערשטער וועט ענק אזוי אומרואיג מאכן אין אמעריקע און אין די גאנצע וועלט אז ס'וועט זיין א שרעק. שטעל דיר פאר א א זאך, א היכי תמצא, מדינת ישראל ארבעט נאך דאס מערסטע מיט קעגן פעדאפיילס, האו דו יו לייק דעט? און נאכדעם איז געקומען נאך העיג, זיי האבן געמאכט א נייע תקנה אז כאמאס איז נישט קיין טעראריסט ארגענעזעישאן. און שוין. און ווי גיימער אנקומען? ווי גייט דער גוי אנקומען? ס'איז אלץ ווייל דער גוי האט געוואלט האבן זנות. ער האט געוואלט האבן די דזשענדער מערידזש, און מיינטס נישט אז דער מבול, דער דור המבול איז געווען א זאך וואס איז געשען אין היסטערי יארן צוריק, ס'איז געשען און ס'געשעט, ס'איז געווען א שווארצע פלעיג אין יוראפ, ס'האט געהארגעט פופציג מיליאן מענטשן, ס'איז געווען נאך מלחמות מיט אלעם, דער אייבערשטער דרייט מיט די וועלט און ער פירט זיך, אנשטאטס אונז אידן זאל מען זאגן פארן גוי די שבע מצוות בני נח, זאגן מיר דעם גוי, נעע! אונז זאל מען לערנען. אין די קינדערגארטנס אז דיבלאזיא האט באשאפן די וועלט חס ושלום און טאמסן פירט די וועלט און אונז האמיר אין לנו חלק ונחלה באלקי ישראל חס ושלום און עטס מיינטס אז דער אייבישטער וועט זיצן און ליידן פון דעם און דאס וואס כ'האב פריער געזאגט אז מ'דארף מאכן פאר די מענטשן וואס זענען נעבעך פארכאפט אין זנות דארף מען מאכן פאר די עלטערן אז מ'זאל זאלן קענען קומען פאראויס מ'זאל זיי נישט פארשליסן דעם וועג. יעצט זאל איך ענק זאגן נאך א וויכטיגע זאך, פונקט ווי מ'גייט ביקור חולים, מ'גייט וויזיטן קראנקע, די קינדער בלייבן נעבעך ארויסגעשפארט פון די קאמיוניטי, ארויסגעשפארט פון סאסייעטי, מ'דארף זיי אויך גיין וויזיטן. דער דאסקאלאוויטשן'ס וויקטעם איז שוין פיר פינף יאר נישט אין קיין חדר, ער זיצט אינדערהיים, און ס'האט נישט דערלעבט נאך קיין איד פון וויליאמסבורג אבער פון בארא פארק ארויפקומען צו דעם מענטש און פרעגן, אנטשולדיגט, אזוי שטופט ער דורך דעם טאג, פון וואס לעבט ער? ער איז א קראנקער מענטש, האט זיך אויפגעגעסן, מ'האט אים שוין אריינגעלייגט א פעיסמעיקער ביי די פינף און דרייסיג יאר, קיינער גייט אים אפילו נישט זאגן העלאו, האו אר יו, קיינער גייט אים אפילו נישט ארויף זאגן דראפ דעד, אזוי ווייט איגנארירט מען אים. ווייס ווען איך האב געהאט מיין מלחמה מיט די פעדאפיילס און מיט די גאנצע האטליין, וואס האט מיך געגעבן אסאך קוראזש און חיזוק, חיזוק איז געווען אז מ'האט מיך נישט איגנארירט, ווען מ'איגנארירט מען מיך זאלסטו נישט פארנעם האטליין און אנטלויפן. מ'האט מיך נישט איגנארירט, מ'האט מיר נאכגעשפיגן אין די גאס, מ'האט מיר נאכגעשאסן, מ'האט מיר אנגעגאסן די פנים מיט בליטש, מ'האט מיך נישט איגנארירט. איינער זאגט מיר אז איך בין זייער ווייס געווארן, צו ס'איז פון די מלחמה, זאג איך ניין דאס איז פונעם בליטש וואס שניצלער האט געגאסן אויף מיר. בליטש מאכט יעדע זאך ווייס, האט עס מיר ווייס געמאכט די בארד אויך. עניוועי. גייטס ארויף צו דעם וויקטעם, זאגטס אים עפעס, זאגטס אים א ברכה, זאגטס אים א קללה, אבער ווייזטס אז ער לעבט, ער און זיין ווייב און די אנדערע קינדער. ס'איז א שרעק וואס מען טוט דא אין די שטאט. יא, ס'וועט קומען אמאל אזא צייט ווי מ'וועט ענק אלע נאכלויפען צו צושום עין, ס'וועט ברענען די ערד אונטער ענק, ס'וועט זיך שאקלען אזוי ווי א וואלקעינאו עראפשען, און דאס איז אלעס וועגן דעם ווייל עטס האטס בוגד געווען אין אייבערשטן אין לא תנאף. מיט אלע קינדער איז מען נאכגעלאפן, מ'איז נאכגעלאפן אשת איש, רבנים, ווען די פרוי איז געקומען פרעגן א שאלה, און מ'איז געגאנגען האט ער מפתה געווען, פוי א גרויל, און נאכדעם האט מען כופר געווען אין אנכי און לא יהיה לך, מ'האט גענומען געלט און מ'רעדט נישט אז די באשעפער האט באשאפן די וועלט, ער האט באשאפן אלעס. דיבלאזיא האט באשאפן, ווי האט יענער געזאגט, כ'וועל זאגן א גוטן דזשאוק, אין רוסלאנד האט מען געמוזט פאר סטאלינען זאגן אז מען לערנט אויס די קינדער געוואלדיגע הויעכע זאכן, בקיצור אלעס מיט די מלוכה, איינמאל איז ער געגאנגען אין א אידישע שולע און ער האט געפרעגט דארטן, עס איז א גויאישע שולע אבער עס איז געווען מער אידן, פרעגט ער דארטן א יונגל וויאזוי הייסטו, זאגט ער וויאזוי ער הייסט, און נאך פרעגט ער ווער איז דיין טאטע, זאגט ער סטאלין. אזוי האט מען עס אויסגעלערנט סטאלין איז דער טאטע. פרעגט מען ווער איז דיין מאמע? זאגט ער מוטער רוסלאנד, מאמע רוסלאנד. פרעגט ער אים וואס ווילסטו אויפוואקסן צו זיין? זאגט ער א קיילעכיגער יתום נאך היינט. דאס זעלבע מען לערנט עס אויס דיבלאזיא האט באשאפן די וועלט ווייל ער געט אפאר טאלער און טאמפסאן פירט עס. וואס אונז וואלט מיר געוואלט אויסוואקסן? אונז זאל מיר זען א נקמה ווי דער אייבישטער איז זיך נוקם. נישט נאר אין דיבלאזיאו און טאמפסאן. נאר אין סאטמאר, און אגודה און די אלע אנדערע ארגענעזעישאנס און פאפא יעדער וואס ס'נעמט דעם טמא'נעם געלט. איז וועגן דעם איז מען מסלף דברי אלקים חיים רחמנא לצלן. ער זעהט וואס די אראבער טוען, זיי זאגן ווער ס'גלייבט נישט אין קוראן האקן זיי קעפ, זיי האבן אויסגעהרגעט צענליגע טויזענטער קריסטשענס, ווען זיי וועלן זיך נעמען איבער אונז חלילה, עט דער אייבערשטער לאזן זאלן אונז אפהאקן די קעפ חלילה, פארוואס? ווייל ווען דער אייבערשטער האט אונז געזוכט זענען אונז נישט געווען אוועילעבל פאר אים. מילא וועט דער אייבערשטער חלילה נישט זיין אוועילעבל פאר אונז, און ס'וועט נאך צוקומען גרויסע מינות און כפירה אויף די וועלט, ס'האבן זיך דעמאלטס געשלאגן די תלמידי בעל שם, צו רוסלאנד זאל געווינען, צו נאפאליען, דער תניא האט געוואלט אז רוסלאנד זאל געווינען, ר' מענדל רימינובער האט געזאגט ס'זאל רינען בלוט פון פריסטיק אויף רימינוב אבער משיח זאל קומען, ווייל ס'וועט אראפקומען גרויסע כפירה אויף די וועלט, דאס האט מען נישט געמיינט נאך דעמאלטס, דאס האט מען געמיינט יעצט, די אראבער, אזוי ווי ס'שטייט אין תרגום יונתן און אין תרגום. אז ווען פאר משיח עט קומען אויב זיי האבן די שליטה, אוי עט זיין ביטערע צייטן, אוי קומען ביטערע צייטן, אבער פארוואס געט דער אייבישטער א רעכט דאס צו טוהן? ווייל אונז האמיר אנגעהויבן, אונז האמיר ארויס געריסן דעם שם השם פון די קינדער פון די תלמוד תורה'ס און פון איבעראל, מען דארף האבן גרויס רחמים רבותי, עניוועי. איך וואלט אויך זאגן, כ'האב גערעדט וועגן דעם פארן אויף. וואלעדניק, אברהם מאיר שווארץ, טאטעס קאלן אז כ'בין גערעכט, מען דארף עס אפשטעלן. זאג נאר הערות עה, איז ער נישט די מלמד פון מיינע קינדער? זאלן זיך צאמנעמען די גאנצע קלאס און אריינגיין צו זאלי קאהן אדער צו ווער ס'איז די מנהל אין תלמוד תורה משה פרידמאן צו ווער, קענט עטס עס אפשטעלן? סאיז א חוצפה וואס די וועלט האט נישט געהערט, זיי זאגן ביסט גערעכט ער איז שוין ביזי צוויי דריי וואכן פרעפערירן און מאכן און טוהן. און נאכדעם איז דא איינער פאביש מענדלאוויטש דער וואס האט געהאט אין בארדיטשוב מוסדות וואס מ'האט אים ברוך השם אפגעשפארט ער האט אלץ געגנב'עט עניוועי ס'איז נישט וויכטיג ער איז א מחלל שבת זיינע שותפים זענען מחללי שבת זענען אידן ס'איז צרות מיט אים באט עניוועי ער פלעגט דארטן דינגען קעגן איבער וואלעדניק אז ס'איז געפאלן שבת די יארצייט האט ער געהאט דארטן א קראנקן הויז וואס איך בין שפעטער געוואויר געווארן ס'איז א דריי שטאקעדיגע קראנקע הויז וואס דארט לייגט מען אריין אינפעקשעס דיזיעזעס מענטשן וואס זיי טארן זיך נישט דרייען אין די גאס האט ער אפגעדינגען דעם טאפ פלאר און האט דארטן געמאכט א שטיקל מקווה און נו און ער האט געמאכט דארטן אז מען זאל קענען איינשטיין סא קודם כל ס'איז דא ווער ס'שלאגט זיך סא וואס דארף אברהם מאיר שווארץ פארן צו פאביש מענדלאוויטש און נאכדעם וויל איך וויסן אן אנדערע זאך ער האט אפגעטון אזאלעכע מיעסע זאכן דער פאביש און דער עולם איז עס קיינמאל נישט געוואויר געווארן איך בין עס שפעטער געוואויר געווארן אז יענץ איז א קראנקער הויז פאר אינפעקשעס דיזיזעס ס'דא עידס דארטן ס'דא אלטע פרויען וואס זיי שטארבן שוין דאס איז א וועג צו פארן? ווארום אין דין האב איך אים געזאגט אז דעס כשרות איז אין דר'ערד, מען גייט אריין זיי דינגען אין גויאישע אין די גויאישע האטעלן און אין די גויאישע ווערטסהייזער דינגען זיי ארויס דעם אויוון, זיי דעקן עס צו צוויי מאל און ממילא איז עס צוגעדעקט צוויי מאל קומט נישט אריין פון דרויסן די היץ, אבער ווען דער ערשטער קומט אריין ער איז הונגעריג און ער גייט עס עפן אויף און נעמט זיך ארויס א שטיקל קוגל מיט אביסל פלייש און ווען די זאך איז נאך אינעם אויוון איז אלעס נבילה וטריפה. רבותי איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, לאטס נישט מלמדים פארן, זיי האבן א דזשאב צו אטענדן, און ווען ס'וועט קומען פאר ראש השנה זאל מען נישט לאזן די העלפערס פארן אויף אומאן אויך נישט, עניוועי כ'וועל עס שוין יעצט איבערלאזן, ס'גענוג פאר די וואך, האטס א פרייליכן שבת.